געווענטליך זאג איך א גוטן ערב שבת קודש, די וואך דארף איך זאגן פרשת ואתחנן, שבת נחמו, אבער איך האלט נאך אסאך פאר שבת קודש, רבותי, עס קומט יעצט דאנערשטאג, און דאנערשטאג גייט דער דזשאדזש זאגן גילטי צו נישט גילטי אויף דעם טויבנפעלד. יעצט, קודם האב איך געוואלט אביסל זאגן פארן עולם, יעדער דארף קומען געבן סופארט פארן וויקטים, יעדער זאל קומען מיט בגדי שבת שיין אנגעטון, און יעדער זאל זאגן שכוח פארן וויקטים אז ער האט געהאט גאטס, זיך אויפצושטעלן קעגן א וועלטס חזר און קעגן א פאוערפול מען און קעגן מענטשן וואס האבן אים דיפעימד. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם א קליינע נקודה. אונז ווייסן מיר דאך נישט וויאזוי ס'וועט זיין, גילטי צו נישט גילטי, און ס'איז דאך ספעקולעישן, איך האלט אז ער וועט זיין יא גילטי, צו עטס האלטס אז ער וועט זיין נישט גילטי, עטס קענט זיך שוין די אלע זאכן, אבער לאמיר. צולייגן די זאך. ס'איז אריינגעקומען יעצט זייער וויכטיגע אינפארמעישן. ס'דא דער רב באדענהיימער, דער וואס איז פון בית מקרא. ס'דא א יונגל וואס ער זאגט אז ער האט אים סעקשועלי אביוזד. סעקשועלי אביוזד. דאס מיינט, ער האט אים געטון וואס מ'טאר נישט, משכב זכר, צו מציצה בפה, איך ווייס נישט פונקטליך. למעשה, ביים טרייעל פון טויבנפעלד. האט מען אפגעשטעלט דעם גאנצן טרייעל אינמיטן, און מען האט געזאגט יעדער זאל ארויסגיין פון קאורט. איך בין צוגעגאנגען צו די וואנט, ביי די טיר שטייט צעטלעך וואס דארט איז, האב איך געזען אז באדענהיים איז אריינגעקומען אינמיטן רעדן מיטן דזשאדזש, באדענהיים מיט נאך מענטשן, דער באדענהיים איז צוויי און זיבעציק און ער איז א ראש ישיבה בית מקרא כ'ווייס נישט וויפיל יאר, וואס ער האט גערעדט ווייס איך נישט, ס'איז מיר אפילו נישט אינטערעסאנט. דערהיינט איז ארויסגעקומען ברעיקינג ניוז איבער די גאנצע שטאט, באדענהיים האט געפליעד גילטי, גילטי, גילטי, גילטי. פארוואס? ווייל ער האט געזעהן, ער האט נישט געהאלטן אויף פארברענען זיינע קינדער און ארויפשטעלן זיינע קינדער, ער האט געפליעד גילטי, ער וויל נישט דורכגיין טרייעל, און ער האט געפליעד גילטי אז ער וועט נישט באקומען קיין דזשעיל, אבער ער מוז ארויסגיין פון חינוך, און ער האט זיינע סטרינגס אטעטשט, סאו. דא גייט עטס זעהן א זאך. ס'איז שוין אזוי ווייט ארויס פון די גלייזן אז סקווער האט שוין געקענט זאגן פארן דזשאדזש טוה וואס איך הייס דיר. אבער דער דזשאדזש האט אויכעט נישט געקויפט זיינע לייסענס אין א פייוו ענד טען סענט שאפ. און ער האט אויכעט אבליגעישאנס פאר זיין נאמען. און זעהט אויס אז מ'קען שוין נישט טוהן גארנישט ווייל דא איז געקומען טשענעל טוועלף. און ס'איז געקומען דער פארווערטס. ס'איז געקומען די אלע קליינע צייטונגלעך. די אלע קליינע טעלעוויזשאנס. די סוף. אלע כאפן עס אראפ, זיי ווילן נאר נישט אויסגעבן געלט פאר די זאכן, באט עט די ענד אוו די דעי אלעס גייט אראפ אין די ניוז און אין די מידיע, און דאס מוזט עטס אנהייבן צו פארשטיין וואס דא איז פארגעגאנגען, איך האב זיך געבעטן ביי משה מנחם נעם א דיעל, נעם א דיעל, ניין ער נעמט נישט, יעצט איך וויל ענק זאגן. אן אוועראל וויאו פון די גאנצע זאך. וואס עטס מוזט פארשטיין איז, מיט יעדן קעיס וואס אונז גיימער דורך, לערן מיר זיך אן אנדערן לעסן. יעדער חזיר לערנט אונז עפעס אנדערש. ברוך מרדכי האט אונז געלערנט, אז טאמער דו האסט צען מיליאן דאלער אויסצושוועמען, און דו האסט קאנעקשאן מיטן די עי. מיט די בעסטע און די פיינסטע קאנעקשאנס, און דו ביסט פארבונדן מיט משה פרידמאן אבות המוסר, מיט דעם אלעמען, טאמער וועסטו נישט זיין גרייט אויסצוגעבן צען מיליאן דאלער, און דו וועסט נישט זיין גרייט צו פליעדן גילטי, און זאגן יא איך האב געטאטשט די צוויי מענטשן, און דו וועסט נישט זיין גרייט זיי צו באצאלן קאמפענסעישאן, און דו וועסט נישט זיין גרייט צו גיין אין דזשעיל צוויי יאר, און דו וועסט נישט זיין גרייט צו זיצן אין אלע צייטונגען פינף יאר, עסטו אויכעט אין ערגעץ נישט אנקומען. ווי איז ער אנגעקומען ברוך מרדכי? ער איז אנגעקומען אין ערגעץ נישט. מ'עט נאך זיצן פופציג יאר ארום און לערנען וואס ברוך מרדכי האט אויפגעטון וועסטו האבן לערנען לאו, וואס האט ער אויפגעטון פאר די גאנצע זאך? פאר ס'האט זיך אנגעהויבן די טרייעל האט מען אים געאפערט א דיעל פליעד גילטי און דו'סט נישט גיין זיצן אפילו נישט איין טאג, עסט בלייבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער וואס ער איז יעצט אויכעט, און פארטיג. סאו בקיצור. וואס לערנט אונז יעדער חזיר? אן אנדערע זאך. ברוך מרדכי האט אונז געלערנט, געלט העלפט נישט קיין סאך, קאנעקשאנס העלפט נישט קיין סאך. נאכדעם איז געווען נחמיה. נחמיה האט אונז געלערנט א מורא'דיגע זאך. קענסט זאגן אז דאס מיידל איז א חזיר, קענסט זאגן כ'האב נישט געקענט, כ'האב נישט געטויגט צו איר, כ'האב אלעס פראבירט. קענסט זאגן זי איז געווען א זונה, הכזונה יעשה את אחותנו. קענסט זאגן וואס דו ווילסט, טון וואס דו ווילסט, עט גארנישט העלפן. די ענד אוו די דעי זיצט נחמיה איינגעלייגט. און ס'האט געקאסט מיליאנען. יעצט, אין די גאס ווייסט יעדער ברוך מרדכי געווען א חזיר, קיינער דינייט עס נישט, יעדער זאגט אז נחמיה האט נישט געהאט קיין רעכט צו נעמען קער פון מיידלעך וואס האבן זייערע פראבלעמס, יעדער זאגט עס, קיינער זאגט נישט נחמיה איז געווען א צדיק דאס מיידל האט זיך סתם אנגערייצט אויף אים און געטראפן א בלבול אויף אים. דאס איז וואס יעדער חזיר, מאליק האט אונז געלערנט, דער טאטע האט געמוזט קומען טעסטיפייען פארן קינד, ער האט געמוזט קומען אים געבן חיזוק, איך הער ער האט געמוזט פארקויפן זיין הויז, איך הער ער איז היינט אן ארעם מאן, ער האט פארקויפט דאס הויז, דאס ווייב האט געזאגט ליסן, איך דארף האבן פון ווי צו לעבן, דו זאלסט ארום חזיר'ן מיט בחורים, מ'עט דיך אויפפיקן, איך דארף האבן פון ווי צו לעבן. איז געגאנגען דער מאליק זאל זיך כאטש ארויסנעמען אין הילטאן האטעל, אדער אין א שיינעם האטעל, האט ער זיך גענומען אין א ציגיינערישן האטעל, וואס ווען מען לייגט זיך אראפ אויפן בעט, אין די וואשינגטאן סטריט האטעל קען מען קריגן לייז מיט מייז. אבער, מאליק איז אפגעפרעגט. מאליק האט געליטן בזיונות דא האט ער געוואלט זיין א שיינער איד א רב מיט אלעם. הי איז פינישד. און דאס גייען מיר זיך אלע מוזן אנהייבן אויסצולערנען. וויפיל די דזשעיל טערם איז איז אירעלעווענט. דו באצאלסט א ביטערע פרייז. יעצט. טויבענפעלד האט אונז אויסגעלערנט אז ער האט גענוצט די אייגענע קינדער פאר זיין שייגעצשטיק, ס'איז אזא חוצפה וואס קיינער האט נאכנישט געטון, ארויפגעשטעלט זיינע קינדער אויפן סטענד, יעצט באדענהיים האט אויך געקענט טון די זעלבע, ער קענט ארויפשטעלן זיינע קינדער מיט די אייניקלעך אז ער האט קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם, אבער ער האט געזאגט ניין, כ'האב יא געטון, איי עדמיט גילט, און כ'וויל נאר עוואוידן ער זאל נישט זיצן אין תפיסה. יעצט איך האב מורא אז ער האט זייער נאנט געוואטשט דעם קעיס, און זיין לויער וואטשט עס אויכעט, ווייל איך האב שוין באקומען טעלעפאון קאלס, כ'האב באקומען א קאל פון איין לויער אין מאנהעטן וואס ער זאגט איי וואטשד עווערי קעיס, עווערי אינטש אוו די קעיס, און ער האט מיר געזאגט זיין מיינונג איז אז ער גייט אים טרעפן גילטי. דעטס היז אפיניען, היז האמבל אפיניען, סקווערער רבי האלט אז נישט, אבער ער זאגט מיר יעדער זיצט און וואטשט די קעיסעס, ביקאוז בעסיקלי ווילאנג דו קומסט. אין א מלחמה מיט איינעם, כ'האב יא געטאטשט נישט געטאטשט נישט געטאטשט יא געטאטשט, איז עס הי סעד שי סעד. די מינוט ווען דו נעמסט א קינד וואס דאס קינד האט פראבלעמס, און ס'קינד האט פראבלעמס ווייל עטס האטס אים קראנק געמאכט, און דו שטויסט אין אים אריין איך קען אים נישט, דעטס ווען יו גאנא פעי די פרייז. סאו טויבנפעלד האט אונז אויסגעלערנט. ער האט גענומען די אייגענע קינדער און ער האט זיי געמאכט פאר האורס, פאר פראסטיטוטס, זיי זאלן זיך אויפשטעלן און זאגן ליגן. און זיי האבן אלע געזאגט ליגן, ווייל וואס איינער האט געזאגט האט נישט געמעטשט צום צווייטן, און וואס דער צווייטער האט געזאגט האט נישט געמעטשט צום דריטן. סאו אלע זענען געווען אויסגעשטעלט צו זאגן ליגן צו פראטעקטן דעם טאטן, זיי האבן נאר נישט געכאפט אז אלעס וואס זיי האבן געזאגט האט געשפילט קעגן זיי, ווייל זיי האבן זיך קיינמאל נישט אראפגעזעצט דורכשמועסן די גאנצע זאך. יעצט אויב באדענהיים איז געקומען און ער האט געפליעד גילטי איז דאס אזא מעידזשער ברעיק טרו, רבותי, עטס ווייסטס אפילו נישט, ווייל דאס ווייזט. דער איז א פרייז טו בי פעיד. ברוך מרדכי ווייסט אז ער טאר נישט טאטשן כאטשיג די ערווה הענגט אים שוין יארן, ער אפילו פלעגט נישט צוזיפערן דעם זיפער, ס'האט אים געהאנגען, ס'האט שוין נישט אויסגעפעלט צוצוזיפערן, ער איז געגאנגען פון איינעם צום צווייטן, און די זעלבע זענען אלע חזירים היינט זיי זייער באצוימט, איך האלט אז משה עפשטיין וואלט היינט נישט געטאטשט קיין בחור, איך האלט אזוי, קען זיין ער וואלט נאך געקוקט בראי' בעלמא קני לי', באט הי וואודענט טאטש סאמבאדי, זיי האבן זיך אלע אויסגעלערנט, אפילו דער קאסובער חזיר, ער פלעגט העלפן די חזירים. ער האט געקויפט ריעל עסטעיט אויף פופציג און פערצן, היינט איז ער אן אפגעפרעגטער מענטש, ער האט נישט קיין ברויט אין שטוב, פארוואס? ווייל ווער עס האט זיך צוגעשטעלט צו די חזירים האט אים דער אייבערשטער צוגעפיקסט, מילא ברוך מרדכי האט געהאט א תאווה, וואס זאל ער טוהן? יחיאל בראנער האט א תאווה, אבער וואסערע א תאווה האט דער קאסובער געהאט אז ער זאל מאכן געלט אויף יענעמס בלוט מיט אומגליקליך מאכן קינדער און ער וועט אוועקוואקן מיט אפאר טאלער? און אמאל איז ער געווען א. איינער האט מיר פארציילט ער האט געדאווענט ביי אים מעריב שבועות צו ווען איז אריין געקומען יחיאל בראנער האט ער זיך אויף געשטעלט נאך ברכו האט שוין געהאלטן נאך ברכו האט זיך דער קאסובער אויף געשטעלט יחיאל בראנער חזיר ארויס פון מיין בית מדרש נאכדעם איז געקומען די חזירים מיט געלט האבן זיי אים איינגעקויפט היינט לאזט אים יעדער איבער ווייל די חזירים ווילן היינט נישט באצאלן מער קיין געלט זיי קענען נישט באצאלן און ס'לוינט זיך זיי נישט האב איך אלץ געבעטן ברוך מרדכי'ס זון איין זון וואס ער פלעגט אלץ קומען זאג איך אים משוגענער דו קויף פאר דיין טאטן א פענטהאוז אין די ווילידזש, מיט איין בעט, און ער זאל יעדע נאכט שלאפן מיט א צווייטן גוי, אלעס אינאיינעם וואלט נישט געקאסט וויפיל ס'האט געקאסט אפצוצאלן נאר איין וויקטים צו איין אלען דערשאוויץ. דאסקאלאוויטש האט אונז אויך אויסגעלערנט א גרויסע זאך. ער זיצט אין תפיסה ווייל ער האט געזאגט ליגנט. ער האט גענומען א קראנקן בחור, א בחור וואס האט געהאט פראבלעמס, און ער האט אים באגראבן, און ער האט געזאגט ליגנט. און היינט וואס האט דער אייבישטער געטאן? א אינטערעסאנטע זאך, פאפא רב האט הערפיס. זאל איך זאגן אז פאפא רב האט מזנה געווען מיט דאסקאלאוויטשן'ס ווייב? כ'ווייס נישט, קען זיין זי איז קלין, קען זיין זי האט נישט הערפיס, אבער דער אייבישטער האט עס אים אריינגעשיקט און ער האט געזאגט איך ברויך נישט דיינע בריסן, איך ברויך פון דיר גארנישט, דו האסט דיך געשטעלט אויף די זייט פון די חזירים, ברויך איך דיך נישט. דאס איז וואס דא גייט פאר. סלאולי באט שארלי, דאס איז מעידזשער ברעיקינג ניוז יעצט, טויבנפעלד'ס זאך האט אונז אויך געלערנט. זענען געקומען די אראבער האט עקספלאדירט זיין מאמע מיט א שוועסטער אלע צו א ברודער אלעס איז פיין און וואויל דיין טאטע וואס ער האט ענק ארויף געשטעלט אויפן סטענד האט געטון די זעלבע פארברעך ווי דער אראבער דער חילוק איז נאר אזוי דער אראבער האט געהארגעט דעם גאנצען באס מענטשען די וואס זענען ארויס לעבעדיג זענען לעבעדיג די וואס זענען טויט זענען אין קבר. עטס גייטס פאר די נעקסטע זעכציג זיבעציג יאר האבן א בורדן און א טשיפ אן יור שאולדער וואס דיין טאטע האט געטון מיט ענק, ער האט ענק ארויפגעשטעלט, זאגן ליגנט אז עטס קענטס נישט לייבי'ן און ער קען אים נישט און לייבי איז קיינמאל נישט געווען ביי אים, און די אלע באלאוניס מיט די לגיונות, ס'איז אן. אנבעליוועבל. יעצט כ'האב געוואלט נאך אביסל ארום רעדן דא אין די גאנצע פרשה, איך האלט אז הערשי ברייער קען שוין צוריק קומען, ווייל הערשי איז אנטלאפן ווייל ער האט געשטופט אין אחור, נו ער קען דאך טענה'ן אז עס סקווער שטופ מיטן פינגער מעג מען, והא ראיה גאנץ סקווער איז געקומען בעקן די זאך, כ'האב געזען אויף איינע פון די קליפס. פון איינעם קארל האלצלער וואס ער אליינס איז געווארן מאלעסטעד אין סקווער און ער איז אליינס א גרויסער מנוול און ער טוט וואס מען דארף נישט. האב איך געזען א מורא'דיגע זאך, דער שייגעץ דער וואס ס'הייסט דזשאנאטאן, יונתן, דער וואס האט די אראפגעלאזטע פיאות, דער וואס האט מיך גערודפ'ט דארט אין קאורט, ער האט געוואלט כאפן פיקטשערס, כ'האב גארנישט געוואוסט, דער האלצלער זאגט אז ער איז די הויפט פון די געסטאפאו, ער איז דעם רעבנ'ס פאליס, איך וועל דיר עפעס זאגן. צו ארבעטן פאר א רעבן איז א גרויסע פראבלעם ווייל ווען די רעבע פייגערט און זיינע קינדער שטייען אויף ווענדט זיך צו זיי נושא חן זיין צו נישט, מיט אנדערע ווערטער איז אזוי, קענסט אפארבעטן און הרג'נען מענטשן, באשטראפן מענטשן און באגראבן מענטשן דאס קומט דיר אלעס אהיים ווייל דו טוסט דאך עס פאר געלט און נאכדעם אדער פאר כבוד און נאכדעם וואס טאמער די רעבע פייגערן און צומאכן די אויגן און ס'וועט ארויפקומען דריי נייע רעבעס, איץ מיט טיץ מיט טיץ, איך ווייס ווי זיי הייסן, איז קודם כל זיי וועלן זיך שוין שלאגן צווישן זיך בלייבט עס שוין נאר א דריטל, און אפילו ווען די איינער העט איבערנעמען, טאמער יענער העט וועלן האבן א בעסערע געהיימזע פאליס, א אנדערע נאצי, העט ער דאך נעמען אן אנדערן, סאו וואו וועסטו זיין? דו'סט בלייבן די רשע פון שטאט, פארגעס נישט דו ביסט נאר גוט יעצט, ווילאנג דו טוסט וואס דער רבי וויל. די מינוט עס טוישט זיך די רעזשים וועסטו נאך בלייבן א רשע א רוצח. אין סאטמאר איז אויך געווען שלעגערס, ווען דער רבי איז געשטארבן זענען זיי אלע, מען האט זיי ארויסגעווארפן, ווי האט דער סיגעטער געזאגט, ביים פעטער האבן זיך געדרייט אינשי דלא מעלי, און מען האט זיי ארויסגעווארפן. סאו יונתן, איך ווייס נאכנישט וויאזוי דיין צווייטע נאמען איז, באט וואטעווער איט איז, דו ביסט מצער אידן פאר גארנישט ווייל דער שייגעץ דער רבי דארף האבן פאליס, דארפסט אריינברענגען אפאר אראבער זאלן דאס טון פאר אידישע קינדער, נישט דו זאלסט עס טון. יעצט דו קענסט בעטן הערשי ברייער זאל צוריקקומען ווייל הערשי ברייער האט אויך מסתמא נאר געשטופט אין דעם בחור מיטן פינגער, און דער וואס ס'גייט אויפפיקן דעם רבי'ן אז ער איז געזעסן דארטן בשעת אינעם רבי'נס געזעגן צימער, בשעת ווען ער האט געמאכט משכב זכר, און דער רבי האט אים גארנישט געזאגט ווען ער איז אריינגעקומען פערצופאל, איז קען זיין ער האט נישט געמאכט משכב זכר, קען זיין ער האט געשטופט מיטן פינגער, זעט אויס אז אין טשערנאבל איז געווען אזא ענין מיטן פינגער מעג מען שטופן, ס'איז א נייע זאך, ס'איז זייער אינטערעסאנט, די גמרא זאגט יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט אונז גע'אסר'ט האט ער מתיר געווען, ער האט גע'אסר'ט דם נידות האט ער מתיר געווען דם בתולים, יעדע זאך. דער אייבערשטער האט גע'אסר'ט את זכר לא תשכב משכבי אשה, און וואס זאלן טון מענטשהייט אז זיי ווילן עס יא טון? מ'מתיר געווען מיטן פינגער, טשערנאבלער מנהג טשערנאבל סקווער, מיטן פינגער, ס'מורא'דיג. יעצט מ'דארף מברר זיין צו דא א דין אז פרייטאג דארף מען זיך שערן נעגל, איז דא פינף פינגער? גודל אצבע אמה זרת קמיצה, איז די שאלה איז וועלעכן פינגער האט מען אריין געשטיפט, צו דעם גודל האט ער אריין געשטיפט, צו די אמה, קען זיין די אמה, יא די אמה, מסתם די אמה, זר איז כמיצה, דארף וויסן מיט וועלעכן ווערט מען מער עקסייטעד און אראוזד, אז מען שטיפט אריין, די גודל צו די אמה, צו די אצבע. און דאס וויינט נעבעך די בעל הגדה, כמה לקו באצבע, אוי זענט עטץ דערשלאגן מיט דעי אצבע, מוזט אייך אונז גייען מיר מאכן א נייע זאך מנהגי טשערנאבל בית טשערנאבל סקווער, ווילסט מאכן משכב זכר מיט א יונגל צו מיט א מיידל ס'די זעלבע, שטופ אריין דעם פינגער, שטופ נישט די ערווה. עניוועי, דאס איז וואס איך וויל אז דער עולם זאל זיך אנהייבן אויסצולערנען, ס'איז דא א פרייז, די חזירים זיצן שוין היינט רואיג, איך גיי נישט וואויען אז ברוך מרדכי זינדיגט היינט נישט מיט קיינעם, נאר ער כאפט שוין נישט קיין קינדער, ער זיצט שוין נישט אין מקווה אזוי ווי ער פלעגט, כ'הער אז די אייגענע קינדער לאזן אים נישט, זיי האבן א שעדאו פאר אים, זיי האבן אים געזאגט איף היל מעס אפ היל בי פינישד. יעצט, כ'בעט דעם עולם זאלן קומען דאנערשטאג אין ניו סיטי אין קאורט, ס'איז אויף ניו העמפסטעד טורנפייק, און מ'זאל קומען זיך אויפפירן מיט דרך ארץ, און. מען זאל געבן סופארט פארן וויקטעם, און מען זאל געבן סופארט באשעפער. איך וויל ענק זאגן אז מען טוט זנות ווערט דער אייבערשטער ברוגז, און אז ער ווייסט אז ס'איז דא ווער ס'איז מוחה פאר זיין נאמען, איז כביכול ועתה יגדל נא כח השם כאשר דיברת דיברת לאמור. יעדער זאל קומען געבן חיזוק כביכול פארן הייליגן באשעפער, און ווער. רוח הטומאה אעביר מן הארץ, מ'זאל קומען מעבר זיין די רוח הטומאה, מ'זאל קומען און אויסשרייען, א ה' הוא מלכינו ולו אנחנו עבדים, התורה היא חיינו ולה אנחנו משועבדים, ובמשכב זכורים אין אנו מכירים, אין אנו מכירים, בדרך התורה נלך, לקדש שם שמים. יעדער זאל קומען, איטס ען אלל אוט וואר רבותי, אפילו צו שטיין אונטן, די טעלעוויזשענס נעמען ענק אויפכאפן, מ'וועט ווייזן, ס'דא מענטשן וואס ס'טוט זיי נאך וויי אז מ'טרעט אויף די תורה. יעצט איך וויל זאגן למשל. לאמיר אהערנעמען דעם שפיצער, א זיסער בחור'ל, געווען זיבעצן יאר אלט, נישט געוויסט פון קיין צרות, האט מען אים אריינגענומען אינעם רעבנ'ס מיליטער, יעצט איך וויל ענק עפעס זאגן. ווען דער בחור קומט ארויס ער וועט דאך זיין א געהארגעטער א גברא קטילא, קיין מענטש וועט ער נישט זיין, קיין נארמאל שידוך וועט ער נישט קענען טרעפן, איך הער מ'האט אים שוין אנגעגרייט שידוכים, יא יא, די זעלבע ווי ער איז אזוי אזאלכע שידוכים, יעצט לאמיר זאגן אז דער שפיצער זאל נישט ווייטער אנהאלטן די מערכה און גיין הרג'נען מענטשן און פארברענען וכדומה, לאמיר זאגן אז ער וועט נישט האלטן ביי דעם, וואס מיינט עטס? עט אים סקווער דען נישט דאמפן? זיי האבן נישט מיט אים גארנישט, ביי אים איז ער, דעמאלטס איז ער א לאו לייף, איז ער א גארנישט, ער פאלגט נישט דעם רעבן, די קווין בי, ער טוט נישט וואס די קווין בי וויל, און דאס מוזט עטס אלע אנהייבן צו פארשטיין, דאס שלאגן זיך פאר א רעבן, דאס איז א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, קודם ווייל היינט איז ער רעבע, מארגן איז יענער רעבן, און צווייטנס איז נישט אויסגעהאלטן על פי תורה, און דריטנס דו באליידיגסט מענטשן פאר גארנישט און בא'עוול'סט מענטשן פאר גארנישט, און נאכדעם. אז טאמער דו קריגסט נאך געלט איז עס א רציחה וואס די וועלט האט עס נישט געהערט, דו באדסט דיך אין יענעמ'ס בלוט ווייל דו דארפסט האבן א פעיראל, הרג'סט אוועק יענעם און פרעמדע משפחות, סא דאס דארפט עטס אלע אנהייבן צו פארשטיין. יעצט זאמיר גיין ווייטער, יעצט וויל איך גיין צו די נעקסטע זאך. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא זייער אסאך מאל וואס אונז האמיר פראבלעמען ווייל ס'איז שוין דא עסטעבלישמענט, דאס הייסט די גרענדפאדער אוו די לאו ווערט עס אנגערופן, ס'זענען אלטע עסטעבלישטע פירמעס און אזוי ווייטער. יעצט למעשה ס'איז דא נייע פירמעס וואס זיי עפענען זיך יעצט און פאר זיי הייבן נאך אן צו אפערעיטן פאלש לאמיר זיי מודיע זיין פאר די גאס אז מ'זאל וויסן. ס'איז געווען יארן צוריק ווען כ'האב ענק געזאגט אז די ישיבה פון שכר געלדמאנען, שכר אליינס איז א טשיילד מאלעסטער, מענטשן האבן נישט געגלייבט, נאכדעם זענען זיי געוואויר געווארן ס'איז אמת. ס'געווען אפילו מיינס א קרוב משפחה וואס האט אים געגעבן אסאך געלט צו גרינדן די מוסד, ער האט מיך אנגעשריגן, נאכדעם איז ער געוואויר געווארן אז יא, מען מאלעסטעט דארט קינדער, מען האט זיין אייגענעם זון דארט מאלעסטעט. עניוועי, יעצט וואס איך וויל ענק זאגן איז אזוי, ס'איז דא א איד אין מאנסי וואס ער הייסט חיים לייביש ראטענבערג, ער איז פון די קאסינער קינדער, ער רופט זיך קאסינער רבי אין מאנסי, ער רופט זיך פארשעי רבי, נישט קיין חילוק וויאזוי ער רופט זיך. יעצט, איך וויל ענק פארציילן א מעשה וואס איך האב ביי מיר מיט יארן צוריק, איז געווען דער דאסקאלאוויטש האט מאלעסטעד דעם וויקטעם נעבעך, דער וויקטעם איז געגאנגען און ער האט אפגעקאלט איבעראל מען זאל אים געבן העלפ ער האט נישט געוויסט וואס איז, קודם האט ער אפגעקאלט אויף סקווער, און סקווער האט געזאגט מיר האבן קיינמאל נישט געהאט אזא זאך ווי מאלעסטן, קיינמאל אין לעבן, ווייס מען נישט וואס דאס איז, נאר וואס. זאגן זיי ביי מלכיאל קאטלער איז געווען אן אסיפה וועגן מאלעסטן, דאס גייט צוריק נאך זעקס זיבן יאר צוריק, ביי מלכיאל קאטלער איז געווען אן אסיפה, איר זאלט זיך ווענדן צו מלכיאל קאטלער, די רשעים די סקווערערס האבן קיינמאל נישט געהאט מאלעסטן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, יעצט זאלן מיר גיין ווייטער. איז ער געגאנגען און האט אפגעקאלט חיים לייביש ראטענבערג, ער האט אים געזאגט הער מיך אויס איך האב א פראבלעם מיט מיין זוהן וואס זאל איך טוהן? ער'ט געזוכט פאר א ישיבה אויכעט, האט חיים לייביש אים גענפערט אפשר וואלט איך געקענט דיר געבן א געס ווער דעס איז געווען וואס האט מאלעסטעד דיין זוהן, זאגט ער יא, געב א געס, זאגט ער אפשר הייסט ער דאסקאלאוויטש, זאגט ער יא, פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו, זאגט ער ווייל ער האט נישט נאר געקלאפט די שוועלן דארטן ביי ענק, ער האט שוין געקלאפט די שוועלן ביי אונז אויכעט, ביי אונז מיינט ער מאנסי, אין מיין בית מדרש איז דא פיר וויקטעמס, אזוי האט אים חיים לייביש געזאגט. יעצט וויל איך פארשטיין אויב דאס איז אמת, ער ווייסט דאך אלעס וואס איך זאג איז ליגט, אבער עט די ענד אוו די דעי איז עס אמת, יעצט אויב דאס איז אמת וויל איך ענק פרעגן, אויב די פיר וויקטימס פון חיים לייביש ראטענבערג'ס בית מדרש באקומען ערגעץ העלפ? מסתם נישט, און טאמער נישט, ווער ווייסט וואס דארט טוט זיך אין דעם בית מדרש, ווייל די רול איז ווען מען מאלעסטעט א קינד גייט ער ארויס און ווערט א מאלעסטערער ווייטער. סאו לאמיר יעצט גיין נאך ווייטער, עס איז נאכנישט פערטיג. אויב דו האסט געוואוסט חיים לייביש ראטנבערג אז ס'איז דא אזא חזר, וויאזוי האסטו נישט געזאגט גארנישט? פארוואס ביסטו געבליבן שטיל? דאס אלעס מעג מען? מען מעג נאר וויסן אינפארמעישן ווער ס'איז געווען דער מאלעסטער און מען גייט ווייטער? אקעי, האסט עס נישט געהענדלט ווי עס דארף צו זיין, פיין. לאמיר יעצט גיין ווייטער. יעצט, דער חיים לייביש האט געהאט אמאל א ישיבה וואס איז געהייסן עטרת צבי, און למעשה האט זיך עס צוגעשפארט, פארוואס? נישט מיינע ביזנעס, קען זיין מאלעסטינג, קען זיין האט עס נישט געקענט פירן, עס קען נישט זיין וועגן געלט ווייל ער האט רייכע בעלי בתים. יעצט גייען זיי און זיי עפענען נאכאמאל. די ישיבה, חיים לייביש ראטנבערג, אבער ער איז שוין נישט היינט אליין, סאו ער האט מיטגענומען צו זיך נאך הילף פון צוויי מענטשן, איינער הייסט ר' משה יענקל האראוויץ וואס ער רופט זיך כ"ק מרן מאנסי ספינקע, און דא אין ווילימסבורג האט ער זיך גערופן דער בארשער רב, למעשה אבער ער האט זיך געטוישט די איידענטעטי מיטן נאמען, פארוואס? ווייל דא אין ווילימסבורג האט מען געוואוסט אז ער איז א חזר וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן, יעדער האט אים געקענט. וועלטס-חזר, ער איז אן איידעם ביי תולדות אברהם יצחק, און מ'האט אים געשיקט וואוינען אויף אמעריקע ווייל ער האט דארט געטאטשט קינדער, אונז האמיר די היסטערי פונקטליך, ער האט דארט געטאטשט קינדער האט מען אים געשיקט דא צו וואוינען, פשט ביי די רעבעס געט מען זיך נישט, מען געט נאך א טשענס, זאל ער קומען דא. איז דא א איד וואס איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל קען זיין ס'וועט אים זיין נישט איינגענעם וואס ער איז א תולדות אהרן חסיד, און. ער אליינס האט געזאגט פאר א מענטש וואס איך קען אים, ער האט געוואוינט דארטן ערגעץ אראפ נאך פלאשינג איך ווייס דארטן ביי די נייע הייזער, האט ער אים געזאגט זאלסט וויסן זאלסט היטן דיינע קינדער זאלן נישט שטיין אין די ד' אמות פון ר' משה יענקל האראוויץ, ער איז א חזר א מנוול, איר הערט וואס דא גייט פאר און ער פלעגט זיך דרייען. ביים באלקענער הויף, אין אלע טוילעטס, יעדער האט עס געוויסט, ס'איז נישט קיין סודות וואס איך פארצייל און נישט סודות התורה, ס'איז אלעס זאכן וואס יעדער האט געוויסט, און ער האט געזען ער איז דא אויף צרות, און ער וועט נישט מצליח זיין האט ער געמופט אויף מאנסי און ער איז געווארן כ"ק מרן ספינקא מאנסי, דאס איז א ביטער אומגליק וואס דא גייט פאר, און ער גייט זיין. דער סעקאנד אין קאמענד אין די תלמוד תורה. סאו חיים לייביש ראטענבערג ריפארט נישט צו די פאליס ער ווייסט נאר ווער ס'איז, און חיים לייביש ראטענבערג וועט נישט ריפארטן דיינס א זון אויך נישט טאמער מ'וועט אים מאלעסטן, ווייל ס'איז זיין יעצט איז עס שוין זיין פרנסה, און ער האט א חזר משה יענקל האראוויץ וואס ער גייט עס פירן. יעצט לאמיר גיין ווייטער. צו דעם האבן זיי צוגענומען א דריטן דעם הארנסטייפלער רעבן פון מאנסי. אויף אים האב איך נישט קיין היסטערי, צו ער איז א סעקס פריק צו ער איז נישט, כ'קען נישט די גאנצע היסטערי. באט די באדאם ליין איז, זיי גרינדן יעצט א נייע ישיבה, מ'האט עס געעפנט. יעצט איך האב געהייסן עטליכע מענטשן וואס זענען וויקטימס, זיי זאלן אפקאלן די ישיבה. מ'האט אפילו אריינגעשיקט פעקסעס מיט טעקסטס. למעשה. די ישיבה גייט אנהאלטן? יעצט וויל איך אייך פרעגן, מיט אזא סעטאפ ווי גייט עטס אנקומען? מילא דוד ראזענבערג וויל זיך נישט בייגן ווייל ער זאגט סיניאריטי הער אויס, ביז יעצט האט מען דאך געמעגט טוהן זנות מיט יעדן, מיינע ברודערס האבן עס געטוהן, מיינע שוואגערס האבן עס געטוהן, צו קען זיין זיי טוען עס נאך יעצט, די ברודער קען עס שוין נישט טוהן, קען זיין יא, קען זיין אונטער דער ערד שטעלט זיך אים אויך אויף די מעשה, קען זיין ער האט אויך גענומען די פילן אז ער זאל קענען ארויסגיין קטנים און ס'האט זיך אים אויפגעשטעלט, איך ווייס נישט. ס'איז געווען דעם זונטאג בין איך געווען אין א באנגעלאו אין אין א קאלעני און כ'האב געזען אז דארט איז דא א שיינע שווארצע עוועלאן געפארקט און איך גיי ארום און ארום ווייט פרעגט מיך איינער וואס איז דא א נפטר דארט ביסט א כהן זאג איך ניין כ'האב מורא די עוועלאן וועט מיך מאכן אראוז און כ'וועל קריגן א קישוי פארשטייסט וואס דא גייט פאר סאו וויל איך זאגן דעם עולם אן ערלי ווארנינג מילא די אלטע חזירים מיט די אלטע תלמוד תורה'ס און די ישיבות וואס מ'האט דאס אלעס געמעגט. זענען עס, זיי האבן ווי מ'זאגט סיניאריטי, סיניאריטי מיינט אז זיי זענען די גרענדפאדער אוו די לאו, האב איך ענק שוין מסביר געווען פארוואס מעג מען טוהן אין סקווער זנות, ווייל אין סקווערס זאגט מען אז די רבי האט באשאפן דעם אייבערשטן, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? עפרא לפומא חס ושלום בידי כפירה, ממילא איז דאך דעם רבינ'ס ווי מ'זאגט מיינונג וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, איז אז די רבי זאגט מ'מעג שטופן מעג מען שטופן. עס איז שאלות, מען דארף פרעגן דעם רעבן פוינט בלענק ער זאל שרייבן צו מען מעג שטופן נאר מיטן פינגער צו מען מעג מיטן אבר אויכעט אריינשטופן. איז בעט איך דעם עולם, ס'הייסט עטרת צבי, זאלסטו אנטלויפן אזוי ווי מ'אנטלויפט פון פייער, ווייל די מענעדזשמענט האט דיר נישט איבערגעגעבן די מעמא, זיי האבן אלעס באהאלטן, און ווער ס'איז געגאנגען איינשרייבן די קינדער האט מסתם געזען. אז משה יענקל האראוויץ, ק"ק מירון, ספינקע מאנסי, מאנסי ספינקע, איז געגאנגען מיט אן אויפגעקנעפלטן רעקל, בעקיטשע, און די הויזן איז אויך געווען נאך אויפגעקנעפלט, וואס איז א שאד צוצומאכן דעם זיפער פון איין קאסטומער צום צווייטן, און איך בעט דעם עולם מ'זאל זעהר וואטשן. בי ווערי ווערי קעירפול. יעצט לאמיר גיין ווייטער. די וואך פרשת ואתחנן קומט פאפא רב'ס יאהרצייט. קודם וויל איך ענק זאגן פאר יאהר אדער פאר צוויי יאהר איך געדענק שוין נישט יעצט בין שוין העכער פערציג איך מעג אמאל פארגעסן איז געווען אן אומגליק אז די גאנצע לעקטער פון שטעטל איז אויסגעגאנגען און א בחור האט מיר פארציילט ביי שלש סעודות איז געווען טונקל אלע בילדינגס איז געווען חושך האט מיר א בחור פארציילט אז ער איז געפארן זיך אויסוויינען דאס הארץ ביים ויחי יוסף'ס ציון, און דארטן זיך אויסבעטן, און דער סוף איז געווען אז ס'איז געווען שלש סעודות, איז געקומען צו אים צו א מענטש, ער האט אים נישט געזען געהעריג ווייל ס'איז געווען חושך פיטש בלעק, און ער האט אים געטון וואס מען טאר נישט, השחתה, אראפגעצויגן דעם זיפער, די הויזן, משחית געווען, און געמאכט מיט אים משכב זכר. יעצט דאס האט מיר דערציילט דער באטרעפענדער אליינס, און מסתמא געווען אנדערע אויכעט וואס זענען נכשל געווארן, ווייל די חזירים שטעלן זיך דאך נישט אפ. און ער זאגט מיר ער איז געפארן נעבעך מיט אן ערנסטקייט ער זאל זיך קענען דארט ווי מען זאגט אויסבעטן, און דאס האט זיך אויסגעלאזט. סאו האב איך געוואלט זאגן דעם פאפא רב, קודם כל ס'איז נישט קיין יושר אז מען זאל נעמען מענטשן ווי ס'גייט אויס די לייט. קען זיין אז ס'איז דירעקט נישט אויסגעגאנגען, מען האט עס דירעקט אויסגעלאשן, ווייל ווען מען זאגט השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד מוז זיין טונקל, וועמען כאפט מען? מלאכים. און עס קען זיין ס'איז יא אויסגעגאנגען, אבער טאמער ס'איז אויסגעגאנגען דארף זיין א בעק אפ ווייל ס'דארט דא הונדערטער מענטשן מיט קינדער מיט בחורים ס'קען געשען אן אומגליק און קען זיין וועגן דעם האט דער אייבישטער געשטראפט מיט הערפיס זאלסט נישט קענען זיין מער א מוהל, דער אייבישטער זאגט איך ברויך נישט פון דיר גארנישט. אבער לאמיר יעצט גיין ווייטער. דו ביסט דער פאפא רב וואס דו האסט געוואוסט אז דאסקאלאוויטש מאלעסטעד קינדער און מאלעסטעד בחורים, דו האסט אלעס געוואוסט, יו נו עווריטינג דזשאסט לייק ווי נו. מ'האט אים אפילו ארויסגעווארפן אמאל פון פאפא מקווה. דו האסט אלעס געוואוסט, אבער אין בית מדרש האסטו אים געלאזט קומען. פארוואס? ווייל דו האסט נישט געהאט די גאטס צו זאגן איך וויל נישט קיין חזיר ביי מיר. און דאס איז א מורא'דיגער אומגליק. איינער זאגט מיר אז די אמאליגע רבנים האבן נישט געטון אין די זאכן, ממילא טוען די היינטיגע אויך נישט. זאג איך איך וועל דיר פארציילן א מעשה. טאמער יענער איז נישט קיין ליגנער, יענער הייסט רבי אייזיק געשטעטנער, איז א תלמיד פון פאפא רב, ער האט געלערנט אין פאפא. איך מיין ער איז נישט קיין ליגנער, איך קען אים יארן, איך האב אים קיינמאל נישט געכאפט ביי קיין ליגנט. מען פארציילט אז אמאל איז געווען א מעשה. מען האט פארציילט פארן פאפא רב אז די בחורים האבן זיך צעלאזט מיט משכב זכר מיט השחתה, און מען איז אריינגעגאן צום פאפא רב, מען האט עס אים פארציילט, רבי מען דארף עפעס טון, האט ער צוזאמגערופן די גאנצע ישיבה און ער האט געוויינט בדמעות שליש, ער האט געזאגט קינדערלעך עטס רייסט מיר אראפ די הויט פון פנים אז עטס טוטס די זאכן, בחורים טארן דאס נישט טון און בפרט נאך אין א ישיבה, ער האט אזוי געוויינט, רבי אייזיק געשטעטנער זאגט מיר ער געדענקט נאך היינט די קולות, די יאמערליכע קולות. אוודאי האט א ראש ישיבה סתם אזוי זיך נישט אויפגעשטעלט רעדן דערפון ווייל ער האט נישט געגלייבט וואס ס'גייט פאר, ער האט נישט געגלייבט, און די בחורים האבן געהאט א סיילענט לענגוויטש, למשל אין נייטרא האבן זיי געהייסן אחים, צוויי בחורים פעגעטס האט מען געז זיי האבן געהייסן אחים, מען האט געהאט אפילו א נאמען פאר זיי. אין אלע טוילעטס פלעגט זיין אויפגעשריבן נעמען דער מיט דעם אחים, דאס האט מען געוואוסט זיי זענען חברים צו משכב זכר, און דער ראש ישיבה האט נישט געוואוסט. איז אוודאי איז ער נישט געגאנגען דרש'ענען וועגן דעם סאבדזשעקט, פונקט ווי נישט געגאנגען ער איז נישט געגאנגען דרש'ענען אז מען טאר נישט תחרוש זיין שור וחמור יחדיו, ווייל דער בחור האט נישט קיין שור נישט קיין חמור, און ער פירט זיי נישט. אבער היינט אז דער דור איז אזוי מין שפלות'דיג געווארן, דארף מען רעדן דערפון, איז פאפא רב ווען ס'איז געקומען א מעשה האט ער יא גערעדט דערפון, און איך ווייס האט מיר פארציילט נאך א אינגערמאן, ער איז געווען עמיצער א בחור, ער פלעגט גיין צו, ער האט געלערנט ביי הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער, און. דער רבי אברהם לייטנער'ס ישיבה בחורים פלעגן נוצן פאפא מקווה, און א בחור זאגט אז איינער האט אים אטאקירט, האט אים אריינגעשטופט אין אחור אין די מקווה, האט ער געווארט ער זאל צוגיין צום פאפא רב, ס'איז געווען א בחור מ'האט אים אוועקגעשטופט, ווייסט דאך מען מען טאר דאך נישט לאזן א בחור רעדן צום רבי'ן, און ער האט אפגעווארט ביז נאכן דאווענען, נאכדעם איז ער צוגעגאן צום פאפא רב ער האט אים פארציילט, האט פאפא רב געזאגט כ'גיי קער נעמען אז אין די מקווה וועט קיינער מער נישט פעניע, אוודאי האבן זיי ערלעדיגט. נאר היינט איז עס אזוי מין באמבארדירט, דער קדושת ציון ברענגט, פארוואס לערנט ער מיט בחורים חסידות, כ'מיין ס'איז אין פרשת חוקת אדער אין בלק, זאגט ער אזוי, מ'האט אים שטארק פארגעהאלטן, בחורים דארפן לערנען גמרא תוספות, וואס עפעס איז דאס מין געלערנעכץ פון חסידות פאר בחורים, האט ער מסביר געווען, אמאל איז געווען צוויי סאלדאטן האבן זיך געשאסן, דער האט געשאסן אהער און דער צוריק, שוין, למעשה.
ס'געקומען אז מען גייט מיט פליגערס און מען באמבארדירט די לופט, דעמאלטס איז שוין געווארן אנדערש, מען האט שוין געמוזט אנטון מאסקעס, זאגט דער קדושת ציון אז היינט איז די לופט אזוי פארבאמבעט מינות און כפירה מיט מנוולות און מאסקעס דאס איז חסידות, שטייט זיך מיט לערנען גמרא תוספות, עס האט זיך געטוישט, אונז לעבן מיר אין א סאסייעטי וואו די גאנצע לופט איז פארפעסטעט מיט זנות. און מיט אלע אנדערע שלעכטע זאכן, סאו דארף מען דאך זעהן עפעס צו טוהן, סאו פאפא רב אז דו פארסט ארויס אין שטעטל דארפסטו אבאכט געבן דו ברענגסט מענטשן דארטן אז ס'האט נישט געשעהן קיין זנות, ווייל ווען נישט וועט זיך דיין טאטע איבערקייקלען אין קבר, דיין טאטע איז געווען אן ערליכער איד, ער איז נאר נישט געווען ביזי טווענטי פאר סעווען רעדן מיט זנות, ווייל ער האט געהאט וואוילע תלמידים, כפונעם ביז ס'האט זיך נישט אויסגעבראכן אן עפידעמיק האט ער געמיינט אזוי. און אז ס'האט אויסגעבראכן אן עפידעמיק האט ער גערעדט דערפון. יעצט דארף מען זעהן צו וואטשן אויפן קדושה וטהרה. איך האלט מען דארף בכלל האבן שלשידעס ליכטיג. ברוך השם אסאך זאכן וואס כ'האב געהאלטן האט מען געפאלגט. קוים מען לאזט נישט קינדער אין מקווה און אסאך אנדערע זאכן. איך האלט דאס אויך. מען דארף אנצינדן די לייט. אין מאנסי האט די רבי געהייסן די וויזשניצער רבי מען זאל אנצינדן די לייט. מען האט אים געזאגט וואס גייט פאר אונטערן טיש ווען בחורים כאפן זיך אן. און מיט פלעשלייטס איז שווער ארום צו גיין האט ער געזאגט זאל די לייט ברענען. קען כאפן מלאכים אין די ליכטיג אויך. און יעצט וועל איך דיך פרעגן נאך א זאך פאפא רב, האלטסטו דען נישט אז אזוי ווי דאסקאלאוויטש האט אראפגעברענגט א יונגערמאן מיט זיין גאנצע משפחה מיט זיינס א קינד, האלטסטו נישט אז דו ביסט א חלק אין די עבירה ווייל דו האסט עס צוגעלאזט? און דו דיריגירסט נאך היינט צו דאסקאלאוויטש זאל יא געבן א גט צו נישט, נעמסט א פרוי וואס דו ביסט מעגן אזויפיל יארן, די שייגעץ די, די זיצט אויף מנשה די רייטסט אויף דיין ווייב יעדע נאכט, געדענק ווען די ביסט געווארן רעבע האט דיין ווייב געזאגט אוי די רב וויל נישט עסן ס'איז אן אומגליק נא נא נא נא נא ער איז געווען אווערוועלמד אז ער איז געווארן די רעבע האט ער נישט איז ער נישט געווען הינגעריג אבער זארג דיך נישט ער רייט אויפן ווייב יעדע נאכט. צו ווען ס'האט אים געשמעקט. נאר א פרוי זאל ארומגיין בכבלי עיגון, ס'איז ממש, עס טוט וויי דאס הארץ, זי וואקסט יעדן טאג עלטער, דאס קינד וואקסט גרעסער, מען זעט אויפן קינד די עלטערקייט, און דאסקאלאוויטש זאל נישט געבן קיין גט, פארוואס? ווייל ער האלט אים אז ווען ער קומט ארויס זאל ער גראד האבן א ווייב, ער ברויך נישט דאס ווייב, די משוגענער די, ער ברויך נישט דאס ווייב! האט דיך גאט געשטראפט מיט הערפיס, וועט ער דיך שטראפן מיט קענסער, די רשע וואס די ביסט. יעצט האלטסטו נישט פאפא רב אז דו וואלסט געדארפט אנרופן דעם יונגערמאן מיט זיין ווייב און בעטן כאטש די נעמען, גארנישט, נישט קיין געלט, גארנישט, פרעג וויאזוי הייסט דיין מאמע אז איך זאל אייך קענען מזכיר זיין שמו ושם אמו, אדער דיין טאטע, ווייל לויטן רמבן ממש האט מען האט מען מזכיר געווען שמו ושם אביו פון משה רבינו. כ'האב שוין נאכגעזאגט דעם רמבן? אדער קאל אפ זיין ווייב, אדער הייס דיין רעבעצין זאל אפקאלן זיין ווייב, נישט ווען די רייטסט אויף איר א גאנצע נאכט, ניין ווען די גייסט אראפ, און וואשסט זיך נעגל וואסער, זאג די רעבעצין, מען ווייסט ס'דא א צובראכענע פרוי, אפשר קען מען איר אפקאלן און פרעגן וויאזוי זי הייסט, וויאזוי איר מאמע הייסט, מען זאל מזכיר זיין ביי מיין טאטענס ציון, און אויך דעם בחור דעם וויקטים וואס ער נעבעך ער האט אזויפיל מענטל פראבלעמס. אפשר וואלט מען אים געדארפט מזכיר זיין, אפשר קען דיין טאטע יא פועל'ן א ישועה, איך ווייס נישט. דאס אז ער האט געקענט פועל'ן מיר זאלן שטופן אין אוהל ווען מ'איז געקומען צו זיין ציון און געבליבן דארט שבת, דאס האב איך געזען ער האט געקענט פועל'ן, ווייל ס'איז דא איינער וואס ס'איז נעבעך געווארן א נרווה און ער האט געוויינט צו מיר. אבער קען זיין ער קען פועל'ן א ישועה אויכעט, מ'קען נישט וויסן. און אז נישט האסטו כאטש מחזק געווען א אינגערמאן, ווייל דאס טאר מען נישט טון, ווייל קיינער איז נישט דא יענעם צו טון גוטס, נאר אריינלייגן אין דר'ערד אריין, יעדער מישט זיך. מ'האט געכאפט באדענהיים, יעדער האט זיך געמישט, מ'האט שוין געלייגט אין חרם די משפחה, און יענע מאמע האט געזאגט, איך האב יעדן אין דר'ערד, איך גיי אין חרם, ענד איי קודנט גיוו א פלייאינג הוט, איך וועל גיין צו די פאליס, איז געווען ביי די פאליס, און די טעסטעמאוני איז גוט ווייל מ'קען נישט זאגן דאס קינד איז משוגע, די אלע זאכן וואס ער זאגט קען מען נישט זאגן, און מ'קען נישט זאגן אז די דאס קינד איז שוין אוו עידזש. ער איז נאך אין סטעטשוט אוו לימיטעישן, מ'קען נישט זאגן אז ס'איז קאנסענט, אזוי ווי משה אלי' טייטלבוים זאגט, נע נע ס'איז נישט קאנסענט, משה אלי' דו וועסט נאך האבן קיין א קאנסענט וועסטו נאך האבן, און נאכדעם פרעג איך, אויך האט דער ראש ישיבה געזאגט ס'איז דא נאך דרײַ בחורים, פארוואס פאר א גוט יאר קומט עטס נישט ארויס? וואס האט עטס מורא? וועט עטס אנקומען אין א משוגעים הויז עט די ענד אוו די דעי? שעים אן יו אלל! עניוועי. איך וואלט געוואלט בעטן דעם פאפא רב ער זאל אפקאלן דעם יונגערמאן און אים זאגן ליסן איך בין קרוב אל החלל דאסקאלאוויטש איז מיין טאטנס תלמיד און מיין תלמיד און איך בעט אייך איבער איינער קאלט מיך אפ אז ער גייט אין בעלזער מקווה אין הופער סטריט און ס'שטייט דארט א סיין קינדער טארן נישט קומען אליינס זיי האבן דאס ארויפגעלייגט ווייל זיי האבן א לאו סוט טוישן יעדע וואך די לויערס אזוי ווי איינער טוישט די גאטשעס יעדע וואך. צו טוישן לויערס דארף מען א לאו-סוט פאר אסאך געלט, האבן זיי ארויסגעשטעלט א צעטל אז כאילו דאס איז שוין געשטאנען דעמאלט, זיי זענען אלע בלאפערס, זענען א באנטש אוו בלאפערס. עניוועי, יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. ס'ווערט געברענגט, לבבתני באחת מעיניך. איז זאגט דער מדרש אז ווען דו ביסט געשטאנען אויפן בארג סיני האסטו שוין געקוקט אויפן עגל, וואס מיינט דאס? ס'איז נאכנישט געווען קיין עגל דעמאלט. נאר וואס דאס מיינט איז אז ס'איז געווען אידן וואס האבן געוואלט באמת מקבל זיין דעם עול תורה און דעם עול מצוות, און ס'איז געווען אידן וואס האבן געזאגט, ווי וועלן מיר אונז דא מאכן געלט. אזוי האט מיר דערציילט א איד אז נאך די קריג איז ער ארום געפארן פון שטאט צו שטאט פרעגט ער פרעגן יעדן מיט וואס האנדלט מען דא מיט וואס האנדלט האט מען געזאגט דא האנדלט מען מיט דעם מיט יענעם פרעגט ער און מיט וואס טאר מען נישט האנדלען דאס הייסט לבבתני באחת מעיניך ה'אט שוין געטראכט דעמאלטס אויפן עגל עניוועי. די מעשה איז אזוי, ווען אונז האבן אנגעהויבן די מלחמה קעגן פעדעפיילס, איז געווען מענטשן אזוי ווי למשל דוב הייקינד און נאך אזאלעכע, שעלדאן סילווער, זיי האבן געקוקט ווי קען מען אונז מאכן דא מיליאנען, ס'איז דאך אמת אז ס'איז דא סעקשועל אביוז, האו ווי גאנא מעיק מאני אוט אוו איט, וויאזוי וועט מען קאנווערטן די פעין פון די קינדער און די פעין פון די עלטערן אינטו דאלערס אין אונזער טאש, אזוי געווען זייער אסאך וואס האבן עס געטון. איז דוב הייקינד האט מען געשטעלט א קאמיטי מאל און די קאמיטי זאל אינוועסטיגעיטן, דער גאווערנאר האט עס צוווארפן אבער ער האט זיינע פראבלעמס ביזקאוס אונז זעמער עפטער אים, און שעלדאן סילווער אים האט מען געכאפט, מען האט אים געכאפט אז ער האט נאך געטוהן אנדערע פארברעכן, ער האט אן איידעם וואס ער האט געטוהן פארברעך, ס'איז גוט. למעשה ווען איינער העלפט דיר צו דארפסטו וויסן וואס זיין אינסענטיוו איז, וואס זיין גאול איז. יעצט. איז אזוי, די חברה האבן געזעהן אז דא ליגט מיליאנען דאלער, איז געגאנגען אסאך אנדערע ארגענעזעישאנס, זיי האבן אויכעט געוואלט דא מאכן גרויס געלט, און זיי האבן באקומען מיליאנען דאלער וואס אונז ווייסן, כ'נעם זיבעצן דיסקלעימערס ווייל ס'וועט דויערן צייט ביז מ'וועט אלעס קענען פראוון, איז למעשה אונז האמיר געפייט ביי די גאווערמענט אז מ'דארף האבן א פראגרעם וואס מ'זאל קענען געבן העלפ פאר די קינדער, צו מיר אליין קומען יעדן טאג בערך פינף זעקס קינדער, בחורים, יונגעלײַט שױן װאָס דאַרפֿן האָבן העלפּ. איך שיק זײ אױף סאָבריס קליניק, איך שיק זײ, װער ס'האָט בעסער אינשורענס שיק איך פּרײװעט, אָבער ע, דאָס איז נישט קײן װעג. אַ ייִנגעלע איז געגאַנגען אין מיקװה, אײנער האָט נישט געהאַט װאָס צו טאָן, האָט אים געגעבן אַ כאַפּ אָן די ערװה, דאָס ייִנגעלע בלײַבט אַ קריפּל פֿאַר לײַף. טאָמער האָט ער זיך נאָך געשפּילט און ער האָט אים מעסטערבעיטעד ביז ס'איז אַרױסגעקומען זרע, האָט שױן דאָס קינד אַ גאָן אין דער האַנט, אַ גאָן פֿון פּלעזשער, ער װײס שױן װאָס מ'קען טאָן, און נאָכדעם טוט ער עס פֿאַר אַלע חבֿרים. סאָ דאַרף מען לױפֿן גראָד פֿאַר העלפּ, אָבער דער עולם כאַפּט נישט דאָס ערנסטקײט דערפֿון. בקיצור, איז דא ארגענעזעישאנס וואס האבן זיך אריינגעלאזט פון שלעפן גרויס געלט פון די גאווערמענט. די גאווערמענט האט געפעסט א לאו אונז האמיר געפייט פאר דעם אז יעדער וויקטים איז בארעכטיגט דרײַ יאר פאר העלפ צו ער האט געלט צו נישט, די גאווערמענט גייט עס באצאלן. דא רעדט מען פון מיליאנס און ביליאנס אוו דאלערס. בקיצור, ס'איז דא אזא זאך ס'הייסט קאונטער פארס, ס'איז פון תורה ומסורה און די אגודה האט אויך א שותף. דאס איז געמאכט פאר. מענטשן מיט שוואכע מערידזשעס, מען שלאגט די פרויען צו כדומה, האבן זיי זיך ארויפגעכאפט, וואס דארף מען גיין מאכן נייע ארגענעזעישאנס און צו דעם דאס אויכעט נעמען. בקיצור, און דאס איז תורה מסורה אגודת ישראל. יעצט, איך האב אנגעהויבן צו שיקן צו זיי וויקטעמס, ווייל איך ווייס אז ס'איז דא, זיי ווייסן נישט אז איך ווייס, ווייל זיי ווייסן נישט אז אונז פייטן, זיי ווייסן יא, אבער זיי ווייסן נישט אז מען געט אונז איבער אלע אינפארמעישאן, אין די גאווערמענט איז נישטא קיין סיקרעטס. בקיצור, איז דא א וויקטעם און איך שיק אים, כ'האב געשיקט עטליכע. שיק איך איינעם צו די חברה, און די חברה איז דא צוויי רבנים, איינער הייסט ראביי זי עי קעי טי איי ען עס וויי זעקינסקי, ווען מען קאלט אפ זאגט מען היז אוט, איז דא א צווייטע ראביי מען זאגט ער איז יא אין, ער הייסט ראביי ווי אי ען אר או דאבעליו עס קעי וויי ווערינסקי, פאר אים זאגט מען ער איז נאר דא מיטוואך, קאל בעק ווענסדעי, יעצט דער וויקטעם קאלט שוין אזוי א לאנגע צייט און ער קען נישט צוקומען. מען האקט אראפ די פאונס, מען זאגט וויל קאל יו בעק, און וויקטימס וויינען און דארף מיר העלפ, סא כ'וויל ענק זאגן, עטס מאכטס דזשאוקס פון אלע וויכטיגסטע זאכן, די גאווערמענט געט לאמיר זאגן פאר די קינדער לאנטש פראגרעמס, לייגט עטס צו נאך פופציג לאנטשעס, לייגט עטס צו עטס האט געגעבן בעסערע לאנטשעס, פארשטיי איך, אבער עפעס קריגט דאס קינד, דא קריגט נישט קיינער קיין העלפ, אנפארטשענעטלי, און שוין אזוי גייט עס יעצט.

די מיידל וואס איז נעבעך געשפרינגען, וואס הייסט מאנדעל, ער זאגט ער האט עמודים, ער האט אזא ארגענעזעישן וואס ער זעהט פאר מיידלעך און יונגלעך זאלן זיין סעיף, ער איז א ליגענער א בלאפער. כ'וואלט געוואלט וויסן וואו איז דעי אלע געלטער פון וואו ס'קומט פון די גאווערמענט און וויאזוי דיספערסט מען זיי? איך טענה יעצט צו די גאווערמענט, איך פייל פעיפערס, איך וויל האבן א טרייעל באלאנס. וואס געשעהט מיט דעי געלטער? איך וויל וויסן אויב דעי געלטער גייט פאר מענטשן אין פאקעט. געדענקטס רבי ישראל הרב ישראל גאון בניני אין די נוירסינג האום ביזנעס? מען האט אריינגעלייגט מענטשן אין פריזערס, מען האט געטוהן כל דבר אסור, יעצט טוט מען די זעלבע זאך, נאר עטס כאפטס נישט אז דער איד ליגט אין פריזער א וואך צו א חודש, איז עס נאר אן ענין פון השארת הנפש, ס'איז נאר העכערע זאכן, אבער דער מענטש איז שוין טויט, סאו וועדער יו מעיק מאני אן הים אדער נאט, און די קריים איז נישט אזוי גרויס, כ'מיין ס'איז גרויס אבער. רעלאטיוולי ספיקינג דא די קינדער וואס דארפן האבן העלפ, דוב הייקינד האט אוועקגעגנבעט איבער א מיליאן דאלער זאגט ער'ס געגעבן פאר איינעם משה בעק, ווער איז משה בעק? אלע עסקנים וואס זיי טוען פאר קינדער טשיילד סעיפטי קענען נישט משה בעק, און אזוי האט שעלדאן סילווער געגנבעט אלמאסט פאר מיליאן דאלערס און יעצט וויל מען אונז אונז פיילן מיר פעיפערס אז די גאווערמענט זאל אונז ארויסגעבן, קודם כל זיי זאלן ארויסגעבן וואס זיי האבן געטון מיט די געלט און נאכדעם פארוואס. האבן אונז נישט די זכיה אז אונז קען מיר וויסן פון דעם? און די אידישע צייטונגען וואס מען לייגט אריין ווייסט נישט יעדער, און נישט יעדער ליינט אידיש, אונז ווילן מיר ס'זאל זיין בילבארדס אין גאנץ ווילימסבורג, איף יו אר אביוזד טרי יערס איז פאר פרי טערעפי, און אה אונז ארבעט מיר שווער זייער אסאך זאכן, זעהט זיך צוביסלעך קומט אלעס אקראס, עט די ענד אוו די דעי גייט ווערן ארדענונג. איז צבי גלאק עדווערטייזינג נעבעך די מיידל געשפרינגען ווייל ער האט עמודים עמודים? ווער האט געוואוסט פון עמודים ביז יעצט ווען די צייטונגען קומען און ער קען זיך מפרסם זיין זיין ארגענעזעישן עס זאל קענען ווייטער שנארן? קיינער האט נישט געוואוסט פון זיין ארגענעזעישן יעדער האט געוואוסט אז צבי גלאק איז א פאליס אפיסער א ליעזאן קיינער האט נישט געוואוסט פון די אלע זאכן יעדער פירט געשעפטן אונטערן טיש און קיינער ווייסט נישט און דאס איז וואס אונז ארבעט מיר יעצט איך ארבעט מורא'דיג שווער איך ארבעט טווענטי פאר סיקס און איך בין נישט אוועק געפארן יעצט אויף ארץ ישראל נאך אויך נישט ווייל איך מוז אויססטרעיטענען די גארביטש, די גאווערמענט פאמפט אריין טענס אוו מיליאנס אוו דאלערס פאר וויקטעמס מ'זאל זיי געבן העלפ, און דאס איז אונזער נעקסטע מלחמה, מ'איז שוין קלאר, ס'איז דא רעיפ, ס'איז דא אלעס, דער דיסטריקט אטוירני איז ביזי מיט זיינע געלטער מיט זיינע פרענדס און ער לאזט יעדן וואקן און נישט נאר אין ווילימסבורג, איבעראל, עטס ווייסטס נישט וואס ס'גייט פאר. איך וויל ענק פארציילן א מעשה, וועטס וויסן וויאזוי די דיסטריקט אטוירניס זעען אויס איבעראל, פון די אידישע געלט, ווען דער אייבישטער האט אונז אויסגעבלוטיגט אין יוראפ ווי די ביליגסטע חזירים ביי די עס עס, און נאך פארברענט און געווארפן אין אלע גארביטשן און אלע וואסערן, האבן מיר אונז באמת געהאט א קשיא פון רבונו של עולם ווי ביסטו? היינט האבן מיר אונז שוין נישט קיין קשיא ווייל די אידן זענען אזאלעכע רשעים און חזירים זיי הרג'נען זיך איינער דעם אנדערן, אונז האבן מיר שוין נישט קיין קשיא מסתמא, איך בין נישט געווען אין דער אלטער היים מסתמא איז דארט אויך אזוי געווען ווייל ס'געווען מיט א לייביש די שווארצע, די מעשה וואס מען ווייסט איז גענוג צו וויסן אז מען האט מאלעסטעד קינדער און נאובאדי גיבט א פלייאינג הוט, ווי האט יאגוטקינס ברודער געזאגט אינדרויסן פון קאורט, ביי אונז אין רוסלאנד זענען דאך געווען קינדער געמאכט אז מען זאל זיי שטופן אין אחור, און דא אין דעם פארשאלטענעם אמעריקע זעצט מען איין, האב איך געהערט ווי ער זאגט עס ער האט זיך געשריגן אינדרויסן. אזא משפחה, ס'איז געווען אין דער אלטער היים די זעלבע, און קיינער האט זיך נישט אומגעקוקט אויף די סעיפטי פון קינדער, און היינט איז אויך די זעלבע, די גאווערמענט געט מיליאנס, שטאטס מען זאל זיי דאנקען און מען זאל נעמען העלפ, איז באהאלט מען אלעס. יעצט כ'וועל ענק פארציילן א מעשה, ס'איז געווען מיט א דריי יאר צוריק, האב איך געהאט אויפן האטליין אנגעגעבן אלע פעיפערס, ער האט געהייסן ליבערמאן, ער הייסט גערי ליבערמאן, און אין זיינע פעיפערס שטייט אז ער איז געווען א טיטשער אין HANC, דאס איז היברו אקעדעמי, אוו נעסא קאונטי אין וועסט העמפסטעד, און אין טווענטי טען האט ער ארויפגענומען א קינד אויבן אין א טוילעט און ער האט אים מעסטערבעיטעד, א אכט יעריג קינד גייט ער מעסטערבעיטן, און ער האט אים געשטופט אין אחור, נישט די פינגער נאר די ערווה, און מ'האט אים איינגעזעצט, בקיצור אין. די קאונטי אוו נעסא איז געווען די עקטינג די עי האט אים געגעבן א סוויטהארט דיעל אפאר וואכן שפעטער, שטעל דיר פאר, נאו דזשעיל טערם און ער איז אפילו נישט קיין רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, גארנישט, ער איז אף די הוק, ער האט באקומען דארטן א פאנישמענט א סאמענס פון צוויי הונדערט און צען דאלער און ער האט באקומען צוויי יאר. איז ארדער אף פראטעקשאן פארן יונגל און א גוטן פורים מלאך. יעצט דער קעיס איז געווארן שטיל און איך האב עס יעצט אויפגעזוכט, כ'האב עס געטראפן, ס'איז א הימל געשריי. עניוועי, יעצט ס'איז דא אין א נורסינג האום אין וואודמיער אין וואן פארטי וואן פרענקלין פלעיס, עס איז דא א נורסינג האום וואס דארט איז געווען א משגיח, וואס דער משגיח ס'איז געווען דארט א יונגע פרוי איז אריינגעפאלן אין נורסינג האום און ער האט זיך געקלאמערט צו איר, און ער האט איר געפידט, און דארט טאר מען נישט פידן קיין פעישענטס ווייל דאס מוז מען זיין לייסענסד, און אינמיטן פידן פלעגט אראפ רינען פון איר לעפל, און ער פלעגט איר אנכאפן בהוד יופיה, ער איז געווען פֿינף און זיבעציק די ראביי, ער האט געהייסן בערנארד מילער, און ער האט געטאטשט א מ א פרוי פון פֿערציק, שטעל דיר פאר. עניוועי, מען האט אים ארויסגעווארפן, וועגן ליגעל זאכן, נישט וועגן סעקס, נאר וועגן ליגעל ווייל ער טאר נישט פידן, מען האט אים געווארנט א לאנגע צייט. אויף אידיש הייסט ער ברוך מילער. יעצט ער איז געווען דארטן אין דעם נורסינג האום פון וואודמיר איז ער נאר געווען אין די וואכן ווייל ס'איז דארט דא עקסטערע ראביי, שבת האט ער דאך אויך געדארפט האבן פרנסה דאך א שאד נישט צו ארבעטן שבת מאכט דאך נאך געלט, איז ער געגאנגען אין ברוקלין וואטערפראנט אן די בעי. דער באלעבאס איז א לעפקאוויטש איינער, און אין שבת האט מען אים נאכנישט ארויסגעווארפן, עס טייטש די אנדערע נוירסינג האום, די נוירסינג האום פון וואודמיר האט אים טאקע ארויסגעווארפן, אבער די ברוקלין נוירסינג האום האט אים נאכנישט ארויסגעווארפן, יעצט מען ווארט ס'זאל אריינקומען נאך א פרוי א קריפל וואס איז פֿערציק יאר אלט וואס ער זאל זי ליב האבן, ממילא וועט ער זי אויך קענען טאטשן, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט ס'דא איינער וואס כ'האב ענק געזאגט גערי ליבערמאן, ער הייסט יעקב הערש ליבערמאן,

ס'איז אנבעליוועבל! יעצט, די משגיחים האבן קודם נישט געוואוסט ווער ער איז, יעקב צבי, נאר דא וואס זיי האבן געזען גערי איז איינער פון מיינע גרויסע ליסענערס פון די גרויסע חסידים, ער איז גראד ארויף אויפן גוגל און ער האט אים אפגעגוגלט, אבער אין גוגל שטייט נישט וואס ס'איז געווארן, איז ער אראפגעגאנגען אין קאורט און האט ארויסגענומען די פעיפערס אז ער האט באקומען א סוויטהארט דיעל ער האט אוועקגעוואקט, און ער קען זיך שוין ווייטער דרייען צווישן מענטשן, ס'איז אנבעליוועבל! איז פרעגט אים איינער פון די מענטשן דארטן וויאזוי האסטו געוואוסט פון דעם דזשאב, דער דזשאב איז דאך נישט געווען אדווערטייזט, האט ער אים געזאגט אז ס'איז דא די וועד פון די פייוו טאונס וואס דער בעלעבאס, דער פירער, די פייוו טאונס האט געדינגען איינעם וואס ער איז געווען אין כשרות אלע יארן, ער הייסט יאסי אייזן, ער איז א רב און ער האט קהל בני תורה אין ברוקלין, ער איז משגיח אין די פייוו טאונס אבער ער וואוינט אין ברוקלין, און ס'איז דא נאך איינער ישראל מיישין, ער איז דער מענטש וואס ער זיצט אויף.

אמאל איז געווען איצעלע פימפ די התאחדות האט געגעבען אינאיינעם מיט די וועד אוו פייוו טאונס הכשר דארט אבער זיי האבן זיך צוטיילט מ'האט נישט געברויכט איצעלע פימפ זענען געבליבען די חברה און זיי זארגן אז ער זאל האבן פרנסה. איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? א מענטש וואס האט מעסטערבעיטעט א קינד פון אכט יאר, ס'איז געווען וויטנעסעס, ס'איז געווען אלעס, ווייל די מאדערענע האבן דאך די ווידיאוס מיט אלעם, און ער האט אים געשטופט אין אחור אריין. און ער דרייט זיך היינט אין די גאס ווייטער אלס א ראביי אן א שום פראבלעם, באצאלט צוויי הונדערט דאלער, און ער איז אפילו נישט קיין רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ווייל מען האט געטוישט אז נישט ער האט אים סעקשועל אביוזט נאר ער האט ענדעינדזשערד די וועלפעיר אוו א טשיילד האט מען אים געגעבן נאך צוויי יאר האט מען עקסטענדעד זיין ארדער אוו פראטעקשאן, סאו אזוי זעהן מיר אונז היינט אויס יעצט. למעשה אונז פאר מיר זייער נישט גוט, אבער אונז ארבעט מיר, אונז גיי מיר דאס נישט צולאזן, ס'איז דא די וואס זיי טוען פאר די סקולינג, איז אויך האט ער געפארן שלעכט און שלעכט און שלעכט, ער האט נישט געקענט פארן גוט, ביז ער איז געגאנגען ער האט גענומען יעצט צוויי און פֿופֿציק קינדער מיט עלטערן און ער האט גענומען זייערע חתימות און מען גייט יעצט אינאיינעם פייטן אין די באורד אוו עדיוקעישן, און יעצט קען מען זיך שוין נישט אפזאגן, און די זעלבע וועט אונז מוזן טון, מען מוז זיך מוזן שטעלן אין פראנט פון. די אלע קאורטס אין אמעריקע אפילו אין וואשינגטאן און מיר מוזן גיין אויף וואשינגטאן מיר מוזן גיין אין מאנהעטן אין סופרים קאורט און זאגן ס'איז א דזשאוק וואס מען טוט מיט אונזערע קינדער נאר וואס ס'האט גענומען אפאר יאר ביז דער עולם זאל זעהן דעם דזשאוק ווייל ביז יעצט איז דאס נישט געשעהן און אז ס'איז שוין געשעהן נעמט מען דאך שוין קער א נעכטיגן טאג סא עניוועי איז דא מענטשן וואס זיי העלפן אונז צו אין אונזער נויט, אזעלכע צבי גלאקעלעך און נאך אזעלכע חברה, זיי זאגן זיי העלפן אונז צו, זיי מאכן גרויסע פראפעגאנדע, און נאכדעם לויפן זיי צו די גאווערמענט, נו, געב אונז דאס געלט, אונז וויל מיר יעצט, אונז פארלאנג מיר יעצט, ליגעל, אונז וויל מיר וויסן וואס איז געשען מיט די געלט, אונז קען מיר יעדן קעיס, ביי די מאדערענע, ביי די חסידישע, ווי וואנט טו נאו וואטס ריעלי העפענינג וויט די מאני דעט די טשילדרען אר געטינג, עמודים, צבי גלאק. ווער, עה, אה יעדער האט געוויסט ער מאכט א הארץ פאר דעם זיין נעמען זיך דאס לעבן, און ער איז א פאליס אפיסער, ער איז שוין געווארן היינט א גאנצע עמודים, תורה ומסורה, אגודת ישראל, די ריכטיגע חברה, זיי גייען פירן אונז די געלטער, נאו וועי, אונז וויל מיר א פראטאקאל און אונז וויל מיר א טרייעל באלאנס מיט א סטעיטמענט פונקטליך וואס ס'גייט מיט די געלט און וואו ס'גייט און ווער ס'ווערט געהיילט, ווי וואנט א פאלאו אפ, און דאס איז איך טענה די גאנצע צייט פאר די גאווערמענט, ווי לאנג סעקשועל אביוז ליגט אינעם די עי'ס הענט, און ווילאנג ס'ליגט אין פאליטישאנס הענט עט זיין סעקשועל אביוז פונקט אזוי ווי ס'געווען ביז יעצט, איינער האט זיך אויסגעקויפט פאר געלט, איינער אהער, איינער פלי'ן, א גילטי פלי און פארטיג. אונז וויל מיר דאס זאל אריינגיין אין די העלט ענד האספיטעל קארפערעישאן, HHC, און דארט זאל ארויסגיין די געלטער, זאלן באקומען ספעשל. פאנדס מען זאל קענען מאכן אזוי ווי ס'איז דא אמאל פלעגט מען לויפן מיט יעדע זאך אין האספיטעל היינט איז דא אזאלכע קליניקס האספיטעלס האבן קליניקס פרייוועט דאקטערס האבן קליניקס אונז וויל מיר אז ס'זאל זיין קליניקס פון האספיטעלס ווי יעדער זאל קענען אריינטשעקן טאמער מ'האט אים מאלעסטעט דאס אז ס'געשעהט שוין איז פיין. איז מען שוין מודה. דאס אז מען קריגט נאך סווידהארט דיעלס אויף דעם שלאגט מען זיך נאך, אבער דאס אז די וויקטימס האבן נאך נישט קיין העלפ און די גאווערמענט ספענדט מיליאנס אוו דאלערס זעהט אויס אזוי ווי די נורסינג האומס מיט יארן צוריק, דאס איז אויך ליידער אמת. פאקעטעד די מאני און דעטס איט. יעצט אגודה האט דאך אייביג געפייט אז ס'איז נישט דא סעקשועל אביוז, וויאזוי קען אגודה זיך ארויפזעצן אויף קאונטער פארס און נעמען געלט צו היילן וויקטימס? ס'איז דאך נישט דא. נאר דאס איז די קאראפשען פון אמעריקע. אגודה האט געשריגן די גאנצע צייט. אז מען זאל די דזשענדער לאוס זאל מען דורך לאזן, זיי האבן געקריגן געלט אגודה, סאטמאר מיט יעדן, יעצט איז ארויס געקומען מיט א בריוו צוויבעל, אז מען טאר נישט עס איז קעגן די תורה, פלוצלינג איז ער געווארן א תורה בעליווער, שטעל דיר פאר ווי קאראפט דאס איז, און די גוים שטעלן דאס צוזאם, און ווען מען וועט אונז אפ האקן די קעפ אזוי ווי די אייסיס האקן אפ מ'עט אויס בלוטיגן די גאנצע אידישע קאמיוניטי אזוי ווי היטלער האט געטון, עטס וויסן פארוואס? ווייל. ווי עטס זעהטס ווי גערעגט יעדער ווערט, נאך מער ווערט דער אייבישטער גערעגט, וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו, און די יונגלעך און די מיידלעך, דער אייבישטער פיומט וואס מען טוט דא, אזא היפאקרעסי, און נאכדעם איז געקומען דער פרענקפורטער, דער זיין טאטע האט פארקויפט פרענקפורטער סוטס און ער איז געווארן א שרייבער, אזא לינקער, איך זאג דאך אלע יארן אז ער איז לינק. אמאל באשריבן אז ער איז אריין צום סקווערער רבי'ן אין שטוב דעמאלטס ווען מען האט געברענט אין סקווער רב האט זיך זייער און עס איז געווען שפל המצב האט ער עפעס געפילט דארט אזא הייליגקייט א קדושה האסט געפילט די סמך מם איך כאפ עס נישט דער מענטש איז די סמך מם איז געגאנגען פרענקפורטער האט געשריבן יעצט א גאנצע ארטיקל אז אזוי ווי די גאווערמענט האט געטענה'ט אז מען מוז האבן די דזשענדער לאו, ווער ס'קריגט זיך מיט די דזשענדער לאו איז א מרידה באומות, איר הערט וואס דא טוט זיך, מנוולות מיט מינות וכפירה און קיינער זאגט גארנישט, איין האטליין וואס האט געשטערט אלע רבנים, עטס ווייסט וועמענס? נחום ראזנבערג'ס, אחוץ דעם מען הערט נישט קיין ווארט, פארוואס? ווייל הערץ פרענקל, דער וואס איז מחנך אונזערע טעכטער, איז אויך א שרייבער אין עמי און ער האט דארט א שותף, און דער עולם לאזט עס צו, דער עולם האלט שוין היינט ממש ביי גארנישט. מען נוצט די הייליגע זאכן וואס די רבי האט גענוצט מרידה באומות מיט די אלע זאכן האט מען גענוצט יעצט פאר א נייע זאך, די גאווערמענט זאגט ס'מוז זיין דזשענדער לאו, נאו פראבלעם, יעצט זיי טאנצן אויף צוויי חתונות, אגודה שרייט אז מען טאר נישט, כאטשיג ער האט באקומען געלט, די תורה לאט נישט, פרענקפורטער וואס דאס איז אויכעט א חלק פון אגודה דאס איז א גאנצע די אידישע מאדערענע פאבליקעישן שרייט אז מען מוז מיטהאלטן מיט די גאווערמענט, איז ווענדט זיך יעצט צו וועלכן טיש זיי קומען. קומען זיי אן ווי מען געט געלט פאר דזשענדער לאוס שרייבן זיי אונז זעמער מיט דעם, טאמער קומען זיי אן ווי מען באליידיגט זיי זאגן זיי אונז זעמער קעגן. ס'איז א דזשאוק וואס איז געווארן פון אידישקייט, ס'איז א דזשאוק וואס כלל ישראל איז נעבעך אריינגעפאלן מיט די קליפה פון לצנות און פון די אלע ארגענעזעישאנס און אפילו סאטמאר אויך און פאפא אויך און די אלע ארגענעזעישאנס זענען איין שטיק לצנות אונטערצוברענגען די תורה. עס איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, סא אונז פייט מיר זייער שטארק די גאווערמענט זאל אונז ארויסגעבן אלע אינפארמעישן, און מען זאל עס אויכעט פרינטן אין די גויאישע צייטונגען און בילבאורדס אין גאנץ וויליאמסבורג, אז ווער ס'האט א פראבלעם זאל גיין פאר העלפ, ווייל ביי אונז גייט זיך אזוי, מ'וועט עס געבן אין די ישיבות, גייט מען נישט אויסטיילן די צעטליך, איך האב עס אלעס מסביר געווען, די גאנצע באלאוני וואס דא איז פארגעגאנגען אלע יארן האב איך עס אלעס מסביר געווען, זיי פארשטייען עס, און ס'וועט קומען טשעינדזשעס, ס'וועט נאר נעמען צייט. באט ס'וועט קומען טשעינדזשעס. סאו אויב דו באגעגנסט אמאל דעם רב דעם גערי ליבערמאן זאלסטו וויסן ער איז א רעדזשיסטערד ער איז נישט אויף די ליסטע באט ער איז א חזיר ער קען מעסטערבעיטן קינדער פון אכט יאר ס'דא אין סייענס איז דא א גאנצע זאך ווען א קינד הייבט אן צו באקומען זרע ס'אפילו דא אין די גמרא פון ווען זיין ביאה הייסט א ביאה צו נישט סאו איך ווייס נישט וואס מ'דארף זיך ארום קריגן די דאקטוירים האסט דאך גענומען דעם גערי ליבערמאן פרעג אים ווען ער האט מעסטערבעיטעד דאס קינד וואס איז ארויסגעקומען. צו ס'איז ארויסגעקומען זרע צו ס'איז ארויסגעקומען וואסער, רחמנא לצלן ווי אונז האלט מיר. סאו ס'איז נישט נאר טשארלס היינס, ס'איז נישט נאר טאמפסאן, ס'איז נישט נאר זאגארבי, ס'איז איבעראל ווי ס'וואוינען די קאראפטעד אידן וואס זיי האבן רחמנא דקליפה און זיי רעדן זיך איין אז דאס גייט העלפן אז כלל ישראל זאל קענען ווייטער אנהאלטן און מ'נעמט אזאלכע שקצים און מ'געט זיי נאך ווייטער דזשאבס ווייל מ'זארגט פאר זייער וועלביאינג און זיי בלייבן אין אונזער קאמיוניטי. די זענען די וואס האבן געמאכט דעם חורבן, נישט דער אייבערשטער האט דיסטרויד דעם בית המקדש, נישט דער אייבערשטער האט געמאכט דעם חורבן, ס'האבן עס געטון די נואפים אין יענעם דור, און די רוצחי נפשות פון יענעם דור, און אונז, ליידער אין אונזער קאמיוניטי איז מען ממשיך די זעלבע, און אומזינסט איז געווען ענקער פאסטן, עטס האטס געפאסט ווייל די הלכה זאגט אזוי, באט איט דידנט מעיק עני רושם, ס'האט נישט גערירט אין הימל גארנישט וואס עטס האטס געפאסט תשעה באב, ווייל קיינער איז נישט ארויסגעקומען, יא. מען דארף העלפן, מען דארף גיין פראטעסטירן, און מען דארף טון מער אז מען זאל אפשטעלן די מגיפה. איידער דאנק דעם אייבערשטן אני את נפשי הצלתי, באדענהיימער האט מאלעסטעט א יונגל, די זיידע האט געזאגט אז ער האט מודה געווען, דאס איז א פאוערפול מעסעדזש, ביג דיעל, וואס איז די פאוערפול מעסעדזש? ס'איז גארנישט קיין פאוערפול מעסעדזש, ער גייט זיך דרייען ווייטער אין וואנצי, מען גייט אים קומען פון די סקול און פרעגן וויאזוי צו פירן ווייטער די אלע זאכן, ער האט דאך געווען אין די גניבה ביזנעס אויכעט. האט דאך יעצט געוואלט מען זאל העכערן פאר סקולען געלט, סא כ'וויל ענק עפעס זאגן, איף ווי דאנט סטרעיטען אוט, וועט דער אייבישטער זיכער אונז נישט אויסטרעיטענען, זיכער נישט. ס'שטייט אז משיח קען נישט קומען נאר עס וועט זיין כולו זכאי אדער כולו חייב, סא דער עולם מיינט אז ס'וועט ווערן כולו חייב, דען ס'עט שוין זיין גוט משיח עט קומען, ס'א טעות, כולו חייב מיינט נישט רציחה וואס אונז טוהן מיר יעצט אויסצוהרג'נען א דור, דאס הייסט נישט כולו חייב, כולו חייב הייסט אנדערע זאכן. אבער נעמען קינדער און הרג'נען פאר גארנישט, און יעדער זאל צוהעלפן, מען שיט אריין מיליאנס אוו דאלערס פאר די גניבה גזילה, העהעהע, יור אן די ראנג טרעק, טינק טווייס. און אונז האלט מיר יעצט אינמיטן, איך גיב נישט אלץ ארויס וואס אונז טוהן מיר, ווייל איך וויל נישט מען זאל מיך אפשטעלן, אונז האלט מיר יעצט ביים ארגענעזירן אן ערנסטע קאמיטי, און אונז וויל מיר באקומען אלע דאקומענטס פון די גאווערמענט ווי זיי האבן געגעבן געלט און וואס מען האט געטוהן דערמיט, און וואס הערשל גלאט טוט, ווער ס'האט אים געקויפט די קאר, אלעס וויל מיר וויסן. און אונז וויל מיר אויכעט אז די טשיילד סעקשועל אביוז כ'ארבעט שוין אויף דעם צוויי יאר. ס'זאל ארויסגיין פונעם די עי'ס אפיס, ס'זאל זיין א ספעשל קאמיטי אזוי ווי מ'האט געגרינדעט אין אוסטראליע, ס'הייסט די רויעל קאמיטי, און די זאל נעמען קער פון סעקשועל קער און סעקשועל אביוז, און ס'זאל נישט זיין קיין פלי בארגענס. ער מעסטערבעיט א קינד פון אכט, שטופט אים אריין זיין ערווה אינעם בחור'ס אינעם יונגל'ס אחור, און נאכדעם מאכט ער א פלי דיל ארבעט נאר אין.

שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'דרייט זיך דא ארום יעצט א בריוו פון א טאטן צו א טאכטער, ס'א מורא'דיגע הארץ ווייטאג, ס'א מיידל וואס מ'האט זי דיגרעידעד, ס'דא די פרשה פון מאנדעל וואס האט געשפרינגען, זי איז אויך געגאנגען אין בעלזע סקול אלס מיידל, מ'האט זי דיגרעידעד, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, פון א ישיבה און פון א מיידל סקול דארף מען נישט ארויסבאקומען גאונים, כ'האב געזען אין ארץ ישראל דער מקום התורה, אין תורה כתורה ארץ ישראל, ווען זיי האבן געדארפט א רב האבן זיי אים געברענגט פון חוץ לארץ, הרב דושינסקי, דער, יענער, אונז זוכן מיר נישט קיין גאונים, אונז זוכן מיר וואוילע פיינע אידישע בחורים מיט פיינע אידישע מיידלעך, גאונות דאס וועט מען לאזן פאר די צוויי פראצענט די אפער קלעס, מען דארף זייער שטארק אכטונג געבן. וויאזוי מען פירט זיך צו קינדער אין סקול. ס'דא אמאל א מיידל צו א יונגל וואס ס'רינט אים ראץ פון די נאז און די מלמד קען אים נישט סובל זיין. דו קענסט נישט סובל זיין? לאז איבער דעם דזשאב. דו קענסט דאך נישט אויסלאזן דעם כעס צו א קינד, דער קינד איז גארנישט שולדיג. און נאכדעם בעט די סקול אז זיי זאלן אים נעמען א שעדאו צו אנדערע זאכן. אז דו ביסט נערוועז, איך זאג יעדעס מאל, איך האב זייער א גרויסע סגולה פאר נערוועזקייט. ס'ארבעט. מורא'דיג! ס'איז דא די אייזערנע טירן אין סקול איז דא די אייזערנע טירן די אלומינום צו די סטיל דארס עפן די טיר און סאיז סגולה בדוקה נעם דיין קאפ די שטערן דיין שטערן און פונקטליך אינמיטן ווייסט ביים שפיץ ווען דו עפענסט די טיר סהאט דאך א קנייטש די טיר די פאלד שיס דיין קאפ פינעף מאל אריין און זאג נא! אזוי, בום, נאך, נאכאמאל, נאכאמאל, ניין מאל, און אדער פירט מען דיך גראד אדער אין משוגעים הויז אדער אין בית החיים, אבער דאס קינד איז דיר גארנישט שולדיג, נעם עס נישט אויס אויפן קינד. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז דא צוויי ערנסטע רבנים קאלן אפ אז איך זאל זיי זאגן פונקטליך וויאזוי איך ווייס די פרשה פון חזקאל טייטלבוים, ווייל טאמער ווערן זיי געוואויר ס'איז אמת זענען זיי אים מעביר פון די. ברית מילה און זענען אים מעביר פון זיין א דיין אין סאטמאר. איז וויל איך זיי זאגן, עטס זענט אזאלעכע בהמות, עטס קויפטס מיך פאר ענקער בהמה, איך ווייס וואס עטס ווילטס. ער איז געקומען צו בית דין און ס'איז געווען א דיעל אז קיינער גייט נישט וויסן. איינער פון בית דין האט עס געליעקט, רייט? ווייל ס'איז דאך אין די גאס. איז במילא ווילט עטס יעצט וויסן וועלכער מענטש פון בית דין ס'האט עס געליעקט? פאר וואטעווער ריזען, אפשר ווילט עטס אים סוען, איך ווייס נישט. אבער דער אמת איז. דאס איז ענקער טעות. דארפסט געדענקען א זאך, דא דא א ווייבל וואס איז אינוואלווד, און די ווייבל קען זיך נישט איינהאלטן, און ס'טוט איר מורא'דיג וויי, און דא האט זי וויי געפילן, ס'איז געקומען תשעה באב, און דא האט זי וויי געפילן, ס'קומט ראש השנה, און דא טראכט זי אפשר איז עס געווען פיתוי, אפשר איז עס נישט געווען אינגאנצן אונס, אינעם ענין פון אונס איז זייער א האקלע זאך, ווייל ס'איז דא תחילתו באונס וסופו ברצון, אסתר המלכה האט געזאגט כאשר אבדתי אבדתי, זאגט. די גמרות האט געזאגט מתחילתה באונס, כ'האב מיך געעקלט פון דעם, ס'איז געווען באונס, עטס האט מיר געטון מיט כח, בסופה ברצון, אינמיטן בין איך געקומען צום טעיסט און צום טעם, איך האב עס יא געטון ברצון, ממילא בין איך פארלוירן פון ביידע וועלטן, סאו די ענין פון אונס זאל מיר קיינער נישט פארדרייען א קאפ, כאפסט אן א מיידל ווילסט זי רעיפן, געסט איר א גלעט אין הוד יפיה, געסט איר א זאג א שיין ווארט, געסט איר א קיש, ווערט זי שוין דיינס, סאו. וואס עטץ ווילטס דא טון איז עטץ ווילטס וויסן פון ווי דאס איז געליעקט, יור נעווער גאנא פיינד אוט, באט וועם עטץ מיינטס אז האט מיר געליעקט די אינפארמעישן דער האט מיר נישט געליעקט, ווייל עטץ ווייסט דאך אז די דיינים האבן עס געטון, די דיינים רעדן נישט מיט מיר, איך בין אין חרם, ס'איז נישט פון די דיינים וואס איך ווייס עס, איז במילא זאלט עטץ ענק אויסלערנען, פארקויפטס מיר נישט קיין באלאני, אז מ'וועט קענען מברר זיין דעמאלטס עט מען אים ארויסווארפן. קודם קענסטו דאס מברר זיין, ווייל די דיינים וואס האבן גע'פסק'נט די קענט איר, עטס ווייסט די גאנצע מעשה, נאר וואס, עטס ווילטס דא מאכן א גאנצע זאך און מיך אריינמישן אין ענקער טינופות, איז וויל איך דיר זאגן, מיט די לאו אוו עוורידזש ביאינג סטרעיט, העט ער נאך קענען רעיפן אסאך פרויען, ער קען טוהן די זעלבע וואס ר' האגער כאפן מיידלעך בהוד יפיו ווייל ער איז א מוהל, ער האט נאך א קעריער וואס האט זיך ערשט יעצט אנגעהויבן, ער האט נאר געדארפט האבן די גאטס ארויסצוקומען זאגן איך בין א נואף, איך זוך קאסטומער. ער עט נאך קענען אנשוואנגערן אפאר פרויען אויכעט, אנשטאט צו גיין צו בוני עולם צו מחריבים אזוי ווי האדערס טודרוס זילבערס פירסט קאזין האט געטוהן, און דער סקולענער רבי די אלטע בהמה עט נאך אלעס מכשיר זיין, ס'איז נאך כשר, טאר נישט גיין צו די פאליס צו מ'טאר נישט גיין צו די רבנים, ווייל ווען נישט איז א ודאי ממזר. לאז אפ, חעזקל, דו האסט יעצט ארויסגעוויזן דיין ערנסטן פנים, וואס דו האסט באהאלטן. האסט יעצט ארויסגעוויזן דו ביסט אזא נואף, אזא חזיר ווי דיין שוואגער, דער לאנדסבערגער, און ווי אסאך אנדערע רבנים. ביסט גארנישט ווייניגער ווי דיין ברודער, דער דיין אויף ראס סטריט, צו עס איז זיין שוואגער וואס ער האט מיט אין סענד סטריט נאך געמאכט סעקס, און ביסט נישט אנדערש ווי משה אלי' טייטלבוים דיין קאזין, און דער אנדערע קאזין וואס ער איז אן איידעם דא ביי יצחק פאטשקאוויטש, דער דיין פון נייטרא, גייט אונטערשרייבן. ס'איז גארנישט. ס'איז איין. משפחה מיוחסת און א משפחה מיט מנוולים. סא האסט ארויסגעוויזן יעצט דיין פנים, יעצט וועלן דיר נאכלויפן אסאך פרויען, ס'דא עלטערע פרויען, ס'דא מיד עידזש פרויען, זיי פארטראגן זיך נישט מיט די מענער, זענען סעפערעיטעד ס'איז יעצט זומער, ס'פערפעקט פאר דיר, זיי נישט דיפרעסט, זיי נישט אפסעט צו גארנישט, דו האסט פיר פינעף דירות וואס דו פארדינגסט פאר ארטיסטן, ווען זיי צאלן דיר נישט דעם רענט קענסטו מיט זיי אויך וואוינען. יעצט וואס ס'ברענט אין מיר אזוי די גאנצע זאך איז אזוי, אין לאנדאן איז ארויסגעקומען אזא מודעה, ס'דא איינער וואס הייסט עסטרייכער, איך ווייס נישט פונקטליך ווער דער עסטרייכער איז, איך ווייס איך האב געלערנט אמאל ביי א איד וואס האט געהייסן ר' גדלי' עסטרייכער, איך האב געלערנט אין לאנדאן, ווייל ביי די מלחמה ביי די שש עשרה מייע פיילע, בין איך דאך נישט געבליבן אין ארץ ישראל בין איך ארויסגעפארן האב איך געלערנט דארטן אין לאנדאן ביי יענע רב גדלי' עסטרייכער, בקיצור אויף אים האט מען געזאגט אז ער געשטארבן מיט א הארץ אטאק, ער געהאט קודם א הארץ אטאק נאכדעם געשטארבן, פלעגט די וועלט זאגן ווי האט ער קענט האבן א הארץ אטאק אז ער האט קיין הארץ נישט געהאט, ער איז געווען א פיינער מענטש איך האב אים זייער ליב געהאט ער האט גוט שיין פארגעלערנט איך געדענק נאך היינט די סוגיא מסכת קידושין וואס ער האט פארגעלערנט קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה ואיש אשתחי דף מ' איז געווען גוט אבער געווען דארט אפאר וואכן עניוועי.

וואס די גדולי ירושלים האבן אים געבעטן, מאכט ער אן אסיפה, מסיבה דחופה ונחוצה ביום שלישי לפרשת דברים אין סעווענטין פאונטעין ראוד אין זיין הויז פון אכט אזייגער. יעצט ער בעט אויכעט אז מ'זאל קומען מיט גרויסע סכומים ווייל ישראל קדושים און פארטיג. יעצט קודם האב איך געוואלט וויסן מיך וואלסטו אויך אריינגעלאזט ווען איך קום? דאס וואס איך וויל וויסן, צו איך בין אין חרם? צווייטנס האב איך געוואלט וויסן, דו זעהסט דען נישט די באלאוני די אלע יארן, דוד שמידל איז די גרעסטע גראבער פון טויטע, מ'האט אים יעצט געכאפט ער גראבט נאך אויף א פלאץ, א איד איז צוגעגאנגען צו אים און האט אים געזאגט אז ס'איז דא ביינער, די אראבער רייסן יעצט ארויס די ביינער, זיי רייסן ארויס די קברים, ס'הייסט די מצבות און זיי רייסן ארויס די ביינער, פון וועם רייסן זיי ארויס די ביינער? פון אידן וואס זיי ליגן אין הר הזיתים, זאגט מען הרב דוד שמידל מ'דארף עפעס טוהן, זאגט ער ניין דאס איז פון הינט, שטייסט? ווייל ס'ליגט נישט קיין געלט אין דעם. עניוועי האט מען געכאפט אריין דא דעם עסטרייכער, יעקב יודא עסטרייכער, און ער גייט ווי מען זאגט דעם רעיזן געלט, און ס'איז אויך דא א קריאה קדש לעצור בעד המשחית להפסיק ההכאות, כ'האב געמיינט אז מען דער עסטרייכער זאגט אז מען גייט אפשטעלן די גראבן טויטע, ער זאגט מען גייט פשוט די שלעק גייט ווי מען זאגט. אפשטעל. שרייבט ער והננו מעידים שכל הפעולות נעשים אך ורק בעצת הרבנים ועל פי דעת תורה ואין ערך למצוה גדולה ונשגבה להציל בני ישראל מיד מעניהם ווער ס'איז זיי מענה בקיצור אלעס איז גדולי הדור וואס זענען אינטער דעם ווער איז דאס דאס איז טוביה חטא זונטאג מאנטאג די פעלץ רב וואס ער גייט זומער מיטן פעלץ ער ווייסט נישט קיין חילוק ווען מדארף גיין דערמיט און ווען נישט דאך אלץ בלאף באלאוני אלע יארן האט דוד שמידל געגראבן, איך בין אליין געווען אמאל אין א בית החיים אין נשר ווי מ'האט געגראבן, עס האט זיך איינער פארשטעלט ווי א מיידל און ער האט געכאפט ווידיאוס און מ'איז געגאנגען צו בית דין, ס'דאך בלאף, נישט אז כ'זאג אז מ'מעג עס טוהן, נאר דאס זעלבע וואס ווערט געטוהן אין בית שמש ווערט געטוהן דורך דוד שמידל איבעראל, עניוועי, אבער דאס איז נאכנישט, מיט דעם קען מען נאך לעבן, וואס ס'איז זייער שווער צו לעבן מיט איז ווער ס'האט אונטערגעשריבן, חיים ראבינאוויטש געזונטערהייט, איינער טורצין? גוט משה וואלף זארגער, נא, ער, וואס מען הייסט שרייבט ער אונטער, און נאכדעם איז דא אברהם שמחה חנון, אה, דאס איז והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם, דאס איז נישט דער חנון דער וואס איז געקומען דא יענקעלע חנון וואס מען זינגט בך יחוך יששכתוך אשריך, דער שייגעץ דער לאו לייף, ער האט יעצט גע'אישו'ט א סטעיטמענט אז ס'איז אמת ס'איז דא זנות נאר כ'קען גארנישט טון ווייל די חברה ווילן מיך הרג'נען. סאו פארוואס ביסטו געגאנגען מיך וועלן הרג'נען? האסט דאך מיך ארויסגעטריבן פון אלע שולן מיט לגיונות, דו האסט געזאגט פאר דער ועד דא מען דארף מען דארף און דאס, און האסט געשריבן א בריוו אז איך האב קיינמאל מיט דיר נישט גערעדט, ס'איז שקר וואס איך זאג, איך האב אמאל געזאגט איך האב גערעדט מיט דיר? איך קען דיך נישט, ביסט אבער א ספרדישע חיה וואס פאר געלט טוסטו וואס מ'הייסט דיר. עניוועי, דאס איז נישט די עיקר. די עיקר איז צבי הערש מייזעלס שאפראנער רב איז אויך אונטערגעשריבן, דאס איז דאך א אלטער פערד אן אונטערשרייבער פאר יעדן, האט אונטערגעשריבן ביי מיר אויך, געגאנגען אונטערשרייבן, וואס האסט מיך גערופן? מיין איך האב געדאווענט אלע יארן אין שאפראן נאך ביים אלטן שאפראנער רב, איך האב געלערנט אין סאטמארע כולל ווען דו ביסט געווען דארט און דו האסט געוואוסט ווער איך בין, דו זעהסט איך בין נישט קיין ליידיגייער פון די גאס, קיצור ער גייט אונטערשרייבן. און אמאל האט אים דער אייבערשטער נעבעך גוט באצאלט אז זיין אייגן קינד איז געווארן מאלעסטעד און לויפט ארום ווי א משוגענער אין די גאס און מ'האט אים שוין אפגעשטעלט, אבער ער איז שוין קראנק. צבי הערש מייזעלס? פארוואס, ווייל די סיקריקים זאגן דו'סט נישט אונטערשרייבן וועט מען דיר עפעס טוהן? לאך פון זיי, ס'שוין טו לעיט עניוועי, דו גייסט א גאנג. נאכדעם שלמה יודא וויינבערגער, דאס איז דאך א פאבליק שעלטער. בלעם הרשע שרייבט אונטער איבעראל, ער האט זיך אונטערגעשריבן אויף מיר אויך, און ישראל דוד הרפנס, ישראל דוד ביסט א תלמיד חכם, כ'האב דיך שוין געבעטן, גיי נישט מיט די סיקריקים, דו האסט מיט זיי גארנישט זיי האבן מיט דיר גארנישט, ווי קומסטו אונטערצושרייבן, דו ווייסט וואס גייט פאר מיט די געגראבעכצער? כ'וואלט דיר געוואלט צאלן א טריפ צו פארן מיט מיר און כ'וואלט דיר געוויזן ווי דוד שמידל גראבט אלס, וואלסט געוויינט. כ'האב א ליסטע פון זיבן פלעצער, און נשר איז די גרעסטע פלאץ. ווי איך האב דיך שוין געבעטן לאנג, דו האסט אונטערגעשריבן אויף מיר, דו האסט געזען וואס איז נישט גוט געפארן, ווילסט ארויסקריכן דערפון, און וואס גייסטו ווייטער אונטערשרייבן? עניוועי, אוודאי דארף מען זען אז מ'זאל נישט גראבן, אבער דוד שמידל טאר נישט גראבן. נישט דא אזא זאך אז דוד שמידל מעג און אן אנדערע טאר נישט. עניוועי. נאכדעם איז דא די אונטערשטע צוויי וואס זענען אונטערגעשריבן, דאס איז מיינד באגלינג, הער ווער ס'איז אלץ אונטערגעשריבן, אונטערגעשריבן איז אזוי. יקותיאל יודא פיליפ, זלמן לייב פיליפ, ווייס נישט ווער איז די רויבער צו די ערווה ביי דעם קעיס מיט דעם טייטלבוים, מיט לייביש טייטלבוים, ווייס איך נישט ווער, ווי, וואס זיין פאנקשען איז געווען, און דער חזר גייט אונטערשרייבן, און נאכדעם איז דא יחזקאל שרגא טייטלבוים, דיין ומורה צדק, דקהל ייטב לב, קליימער, איר הערט? ער שרייבט נאך אונטער פאריגע וואך בריוון ווען ער האט אריינגעשטופט די ערווה אין אן אשת איש. איינער קאלט מיך אפ, ס'איז נישט זיין שוועגערין, זי איז נישט קיין כהונה, ס'איז נישט דעיס, ס'איז נישט יענע, וואט דיפרענס דאז איט מעיק, זי איז אן אשת איש, ער איז נכשל געווארן, ער האט א פראבלעם מיט כיתתא שכבה, זיין סיגניטשער איז מופיע ביי כלל ישראל, און דער אמת איז, היינט איז דאך דא די דזשענדער לאו, מ'מעג דאך חתונה האבן, איך האלט אז די צוויי אונטערשטע וואס האבן אונטערגעשריבן יקותיאל יודא פיליפ מיט חזקל שרגא טייטלבוים קענען חתונה האבן, ס'איז א פערפעקט שידוך. קעסטל האט פֿינף דירות צו געבן, זלמן לייב האט א דירה וואס איז ווערט א מיליאן צוויי דארטן ביי די הייוועי, זאלן זיי חתונה האבן, אפשר וועלן זיי קענען פראדוצירן קינדער, ווער ווייסט, די פרויען וועלן קומען פרעגן שאלות, און זיי וועלן ביידע זיין גרייט בועל צו זיין. ס'איז אזא שאנדע וויאזוי אונז זעמער פארפארן, און קיינער וועקט זיך נישט אויף, און יעדער לאזט אלעס צו. יעצט איך וויל זאגן דעם עולם, עטס זעסט דאך אז רבנים קען מען אויך נישט טראסטן, די רבנים פירן זיך אויף ווי די דזשיפסיס ווי די ציגאנער, יעצט וויל איך ענק פרעגן א זאך, פארוואס זאל מען שוין נישט ענדיגן די אלע זאכן אז מענער זאלן גיין פאר טערעפי צו מענער, פרויען זאלן גיין צו פרויען, ווען ס'זיצט א בית דין, ווען ס'זיצט א א רב וואס ס'פסק'נט שאלות זאל מען טון אזוי ווי איך האב געמאכט איינגעפירט דא ביים אודווארער רב זכרונו לברכה אז די מאן זאל נישט זעהן די פרוי, די פרוי זאל נישט זעהן די מאן, און אז ס'זיצט א פרוי וואס זי דארף זיך אויסרעדן זי האט שלום בית פראבלעם זאלן זיצן א בית דין, פארוואס זאל מען נישט ענדיגן מיט די אלע. מעשיות, איר ווייסט אז זיבעציג פראצענט פון די קעיסעס לעצטנס זענען רבנים? רבנים פאלן דורך איינס נאכ'ס אנדערע. און דער אייבערשטער האט אונז געגעבן א איסור ייחוד. און דער אייבערשטער האט געוואוסט אונזער נאטור און אונזער זנות דרייוו וואס יעדער איינער האט. און איך זאג פאר יעדע אידישע טאכטער, האסט א פראבלעם, דארפסט זייער וואטשן זאלסט נישט גיין פאר א טעראפיסט צו א מאן און די זעלבע אויכעט. א מאנסביל זאל נישט גיין צו א פרוי. ס'איז שוין דא יעצט אפילו אין צייטונג אין ארץ ישראל די פרייע זאגן שוין וועגן איסור יחוד, די פרייע זאגן אז רבנים זאלן אויך אנהייבן אבאכט צו געבן. איך וויל ענק זאגן די באמת, ס'איז מורא'דיג, ס'איז דא א מעגעזין אין ארץ ישראל וואס הייסט מאמע, MAME, וואס איז פאר די פרומע פרויען, שרייבן זיי נשים זהירות, האם רבנים עוברים על איסור יחוד, איז ס'מורא'דיג. די רבנים וועלן פארלירן זייער טראסט. און פארטיג. יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא עזר מציון, דאס איז אזא מוסד, עזר מציון דארף העלפן פאר יונגע קינדער, למעשה האט מען געכאפט דארטן די ארגסטע זאכן וואס די הנהלה האט אפגעטון, און דער עולם וויל נאכנישט כאפן אז קיינער איז נישט אמיון. דער'ס נאבאדי דעטס אמיון. דער נחמיה וועבערמאנ'ס פרשה פונקט אזוי ווי דער עזר מציון ער האט צוגעזאגט ער וועט העלפן מיידלעך און נאכדעם האט ער זיי נעבעך אלע אפגערעיפט די זעלבע פרשה ווי נחמיה עניוועי מ'דארף וויסן אז נאר א פראפעשענעל מעג העלפן און ס'מוז אויכעט זיין דארטן די עלטערן און אזוי ווייטער מ'טאר זיך נישט פארלאזן אויף די אלע שקרים נחמיה איך האב אויף אים פשוט רחמנות מ'האט אים אינעסענטלי אריינגעלייגט אין אזא טינוף אינעסענטלי ווען ער וואלט נישט געהאט די גישה די צוטריט צו די אלע מיידלעך וואלט דאס נישט געשען. סא יעצט לאמיר גיין ווייטער, די אין די פייוו טאונס איז געווען אן אומגליק וואס מען האט געוואלט אריין נעמען א פינף יעריג מיידל אין א קאר, רבותי, נישט נאר סעקשועל אביוז איז א פראבלעם, קידנעפינג און רציחה איז אויך א פראבלעם, יעצט די מעשה מיט דעם עזרא שיינבערג דער רב און נאך. אלע מעשה'ס אזוי אראפגעברענגט אין ארץ ישראל די כבוד התורה, כ'וויל ענק זאגן, כ'וואלט געוואלט צאלן פאר איינעם געלד ווער עס האט נישט וואס צו טוהן, ער זאל מיר צאמשטעלן בלויז די אלע רבנים, איך וועל אים געבן חומר ווי צו קוקן, מיר מאכן א מעניואל פון חזירים, ס'איז אנבעליוועבל, זיין די לענגסטע ליסט וואס ס'איז דא, ש, יעצט האטס מיר אלע א גוטן שבת און כל טוב.